א גוטן ערב שבת קודש, פרשת קורח. די וואך גייט ויקח קורח, קורח האט זיך גענומען, ער האט זיך גענומען, עניוועי איז רש"י שווער די ווארט ויקח קורח א מענטש נעמט זיך עפעס, זאגט רש"י יא, ער האט זיך גענומען דעם הארץ צו קריגן אויף משה רבינו, דער אמת איז די תורה איז דאך א נצחי, תורה הייסט מלשון הוראה, ס'לערנט אונז, וואס לערנען מיר זיך אונז פון דער פרשה פון ויקח קורח? ס'איז א מורא'דיגע שיינע אינטערסאנטע פרשה. עפעס א טייעא, ס'איז אן אראבער, ער איז געגאנגען זוכן אין די מדבר אויל, ער האט געטראפן א לאך, און דארטן האט מען ארויסגעשריגן משה אמת ותורתו אמת. און וואס האט ער געזען ביי די טייעא? ער האט געהערט ווי ס'גייט ארויס קולות, ער איז געלאפן און ער האט עס דערציילט פאר איינעם וואס ער קען לשון קודש, האט ער געהערט אז מ'שרייט דארט משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת. ווער איז דאס געווען? קורח איז איינגעזונקען אין דער ערד. ס'איז דא איין דעה אין די גמרא אז עדת קורח איז אין להם חלק לעולם הבא אינגאנצן. שטעל דיר פאר, ס'זענען ארויסגעפאלן פון פון גאנצן כלל ישראל. למעשה קומט אבער דער הייליגער אר"י הקדוש און איז מגלה סודות עליונים און ער זאגט אונז רבותי ווען משיח וועט קומען גייט זיין קורח דער כהן גדול ווייל די סופי תיבות פון צדיק כתמר יפרח איז קו"ף רי"ש חי"ת. וואס איז די פשט? פשט איז אז די טיימינג וואס ראנג. דאס וואס ער האט געפילט אז ער דארף זיין כהן גדול דאס איז געווען ריכטיג נאר נישט אין יעצט אין די מדבר ס'איז געווען שפעטער ווען משיח וועט קומען ס'איז דא ביי די זמירות פון שבת איז דא וואס זיי זינגען כהלל ולא כשמאי און ס'איז דא וואס זיי זאגן כהלל וכשמאי וואס איז דאס יעצט דארף האבן די וועלט מער רחמים די אייבערשטער האט געוואלט באשאפן די וועלט מיט מידת הדין. און האט געזען אז די וועלט האט נישט קיין קיום, האט ער צוגעלייגט רחמים. נאר ער האט צוגעלייגט, ער האט די רחמים געמאכט נאך מער, ס'איז דא מער רחמים ווי גבורה, ווייל אנדערש האט די וועלט נישט קיין קיום. יעצט שמאי איז גבורה, געקומען א גר ער וויל זיך מגייר זיין, ער וויל באדינגונגען, האט שמאי געזאגט גיי גיי אוועק, דחפו באמת הבנין, האט געגעבן א שטופ אוועק. הלל זאגט, ס'איז דא א וועג, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ער האט אנגעהויבן צו נעגאושיעטן, ווייל דאס איז מידת. חסד. ווען משיח וועט קומען וועלן אלע הלכות זיין געפסקנט אזוי ווי שמאי, נישט אזוי ווי הילל, אזוי ווי די בית שמאי. די וועלט האט נישט געקענט אויסהאלטן אזא מין גבורה, האט מען געברענגט אראפ א הילל אויף די וועלט און ער האט ממתיק געווען. ווער ס'לערנט אסאך טומאה וטהרה ווייסט די משניות אז ס'איז דא א בראוקער, ר' יוסי די בראוקער. איינער זאגט אז ס'איז אזוי, איינער אזוי, ר' יוסי בראוקערט ארום, ער זאגט אביסל אזוי אביסל אזוי. עניוועי, איז די סוף גייט זיין, דער אמת'ער כהן גדול גייט זיין. נישט מער און נישט ווייניגער ווי קורח. יעצט, וואס וויל מיר אונז פון די פרשה? וואס לערנט אונז די פרשה? רשי זאגט נאך זו יפה נדרשת, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א נקודה. ווי זענען רוב רבנים געגאנגען ראנג ווען זיי האבן געוואלט דורכפירן א זאך? זיי האבן נאר אראפגעלייגט א סטעמפל און דעטס איט. למשל, אונזער הייליגער רבי האט געהאלטן אז די בחירות איז ביהרג ואל יעבור. די רבנים פון ארץ ישראל האבן געווארט אז די רבי זאל קומען, ער איז געפארן דעמאלטס אפט אהין, זיי האבן געווארט אז ער זאל קומען, פאר ער איז נאך ארויסגעפארן האט מען אים שוין אנגעדרייט ער זאל שרייבן ביהרג ואל יעבור, האט שוין קיין שום רב אים נישט געוואלט טרעפן קיינער נישט, אז דו האלסט ביהרג ואל יעבור וואס איך גיי יעצט איבערדרייען ביהרג ואל יעבור אויף א דריי פערטל איסור צו אויף א איסור דאורייתא ב ה ס'גוט האסט אפגעמאכט דיין מיינד האבן מיר אונז אויך אפגעמאכט אונזער מיינד. די ווילדקייט און דאס אנדרייען די צדיקים דאס איז געווען א גרויסע פראבלעם א געפערליכע פראבלעם אלע יארן די ירושלימ'ער רבנים יעדער האט זיי אנגעדרייט ס'האט זיך געטון מ'האט זיך געמאכט רבי יוסף חיים זאנענפעלד איז געגאנגען אינאיינעם מיט רב קוק אז מען זאל געבן א מדינה פאר די אידן, ס'איז דא פיקטשערס, זיי זענען אריין ביידע אליין אריין די ענגלישע עמבעסי מיט אלעם, שפעטער האט מען אנגעדרייט אז ס'איז א מעשה א געשעפט, אוי זענען זיי געווארן די גרעסטע שונאים, עס איז אלץ אנדרייעכטס, דער חזון איש האט אמאל געזאגט ווען מען פרעגט אים א שאלה, דער ערשטע מושכל ראשון דאס איז רוח הקודש, דאס איבריגע הייבט מען שוין אן צו דרייען, מען טאפט שוין אין א וואנט. אזוי האט עטס ענק אויסגעלערנט. יעצט איז געקומען דא, מען האט געוואוינט אין אמעריקע, און דא דא אסאך שיטות געווען, אסאך אידן, יעדער האט זיך געהאלטן זיין וועג, דא איז געקומען די סאטמארער חיות זיי גיין יעדן אונטערדריקן, האט דעם קלויזענבורגער ארויסגעקאפעט ווי א הונט פון שטאט, מען האט ארויסגעקאפעט דעם צעהלים רב האט מען נישט ארויסגעקאפעט פון שטאט, מען האט אים אריינגעקאפעט אין זיין שול, ער האט נישט געהאט קיין ווארט, א איד וואס האט געקענט אלע רבנישע זאכן, ער האט געוואוסט וועגן שחיטה, ער האט געוואוסט וועגן ניקור, אלעס. ס'איז געווען א איד לאם אן א בארד, ער האט געוואוינט דא אין ווילימסבורג, ער האט מיר אמאל פארציילט אז ער איז געווען דער מנקר, מ'האט זיך נישט געוואוסט צו ער קען צו נישט, האט אים צעהלים רב געזאגט, מ'האט געברענגט די אלע חלקים פון די בהמה, האט ער געזאגט שטעל צוריק די בהמה אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און ווייז מיר וואס דו טוסט, און נאכדעם האט ער זיך געגעבן א רוף אן איר קענט ניקור. גענומען אזא איד, מ'האט אים דער'הרג'עט, צומאלן און צוקלאפט, צוגעגנב'עט א רעזשוואלקע, וואס ער טאר נישט גיין מיט א רעזשוואלקע, ניין, לאמיר פארשטיין, וואס האט ער יעצט געטראכט? א רעזשוואלקע מעג נאר איין איד גיין אין שטאט? אז במילא זענט עטס זייער שלעכט געפארן מיט אלע ענקערע זאכן, זייער שלעכט געפארן, עטס האטס ענק אויפגעפירט ווי די חיות, און דער עולם איז געווען סיק און טייערד, אינדערהיים איז סאטמאר רב געווען דער רב פון סאטמאר, און ער איז געווען דער ראש ישיבה פון די ישיבה, און עם כל זה האט ער טאלערעיטעד צו גיין אין אשכנזישע קהילה, עס איז געווען אלע מיני זאכן, דא האט עטס ענק אויסגעלערנט יעדער זאל גיין גלייך. איך האב אפילו מסביר געווען אמאל אז יעדער האט זיך געמוזט אנטוהן א ביבער היט, יעדער האט זיך געמוזט אנטוהן די שמונה שרצים, די שמונה בגדים, איך האב אמאל מסביר געווען אז דאס איז געווען א מורא'דיגע מיסטעיק, ווער ס'האט דאס איינגעפירט וואס איז דעדלי מיסטעיק, פארוואס? מסביר זיין זייער פשוט, כלל ישראל איז אזא גרויסע ענטיטי אז עס קען נישט יעדער זיין גלייך, איז אינדערהיים איז אויך אזוי געווען, א שטריימל איד האט געהאט מער רעספעקט, ווייל ער האט זיך געפירט ערליכערע, א איד וואס איז געגאנגען מיט א היט, און ווייניגער רעספעקט, און דא האט מען איינגעפירט יעדער טוט זיך אן א ברייטן ביבער היט און פארטיג, סאו וואס טוען אינגעלייט? ער קען זיצן מיטן שטריימל און רעדן אינמיטן כתר און בכלל נישט אריינקומען אין שול נאר דאווענען אין פאליש, ער שטיצט זיך די בארד אדער שניידט עס אפ אינגאנצן און זאל קענען גיין מיט אזוינס א גאנצע וואך. און שבת האָט ער דעם שטרײַמל. װי שענער װאָלט געװען, װען דער פּראָסטער יונג װאָלט געװען אין דרױסן, ער װאָלט געהאַט אַן אַנדערן לבוש, און במילא װאָלט מען געװוּסט, מיט װעמען מ'זאָל זיך האָבן און װעם נישט. מען האָט יעדן אָנגעטאָן אַ ברײטן ביבער הוט. מיר האָט דערצײלט אַ ייִד, ער האָט געדאַװנט אױבן אָן מזרח אין סאַטמאַר, אַ ייִד, ער האָט מיר געזאָגט, ער האָט איבערגעלאָזט אין דער הײם אַ דאָרף מיט ממזרים, ער האָט געװאױנט מיט יעדע גױטע, ס'איז געװען װײניק מענער דאָרט, ער איז געװען נאָך אַ בחור, ארום געטרענט מיט אלע שיקסעס. און דא איז ער געזעסן אויבן אן, ער האט געהאט א נטורא נישט אויף די ערוה, ער האט געהאט א נטורא אויפן קאפ, נישט א זיבענער נאר א ניינער, ער האט נאך געהאט אויף די מחילה האט ער אויך געהאט אזא פיר שטיק. אמאל האט די קליידער געזאגט ווער דער מענטש איז. און די זעלבע מיסטעיק האט עטס געמאכט אין אלעמען וויאזוי עטס האט געפירט א קהילה. אין לעבאוויטש איז היינט אויך דא בעלי תשובה, ס'איז דא אלע מינים, אבער זענען געהאלטן עקסטער. די פרומע הייסן די גזע, גזע הייסט גזע, און די אנדערע זענען נישט גזע, די אנדערע וואזש, זיי מעגן זיך צווישן זיך משדך זיין, ווייל א ממזר איז מותר בממזרת און א נתין בנתינה און א שתוקי בשתוקי. אבער ס'איז דא א סיסטעם, ס'איז דא א בוק מיט אלעם, אונז האט מען יעדן געמאכט איינס. עניוועי, יעצט לאמיר צוריק קומען צו וואס איך וויל קומען צו, מ'האט געפירט א קהילה משוגע, יעצט ס'איז דא קורח, איז געקומען און זיך געקריגט מיט משה, און באמת ער האט געהאט א גוטע טענה, ער האט גע'טענה'ט, פארוואס קומט זיך אונז גארנישט? ער האט געהאט א מורא'דיגע גוטע טענה, נאר אז דו האסט א טענה, קומט מען און מען זאגט אזוי ווי די בנות צלפחד, למה יגרע? די בנות צלפחד האבן געזאגט פאר משה רבינו, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, זאגט דער אור החיים הקדוש און אנדערע ספרים אז משה רבינו האט עס אנגעכאפט אז. קאנסידערט אזוי ווי דאס וואלט געווען חניפה, האט ער געזאגט אנטשולדיגט איך קען ענק נישט פסק'נען ויקרב משה את משפטן לפני השם, איך לויף צום אייבערשטן, איך טאר דיר שוין נישט פסק'נען, האסטו דאך מיך שוין גע'חנפ'עט. די גמרא זאגט שמואל גייט אין די גאס, איינער האט אים אראפגעבלאזן א פעדער, א פעדער די פעדערס פון די דאכענע פון זיין קלייד, האט ער אים געזאגט פסלני לך לדינא, איך וויל נישט מער זיין קיין פוסק פאר דיר, דאס איז שוין חניפה, שוחד, שוחד, איז דאס וואס דא גייט פאר. איז באמת האט קורח געהאט א טענה, ער וויל אויך.

אין די גאס. וועגן דעם האט אים דער אייבערשטער געמאכט אזא טויט אז אפילו די ערד האט וואלט אים ער נישט פארטראגן. דיפענדינג, דאס איז געווען אונזער סיסטעם. קאלט מיך איינער אן אז דער עלעגאנטער רבי איז שוין ווידער געווען אין ארץ ישראל, ער זוכט נעבעך א שידוך. ער איז נאך היציג ווייל אמאל האט ער ארויסגעגעבן זיין קראפט אין די מקווה, היינט קען ער נישט ווייל היינט וואטשט מען נאך אויף די אלע חברה, ספעשעלי אויף אים וואטשט מען.

נו נו, רופטס מיך נישט יעצט, איך גיי מיך שלאגן מיט די רבנים, ווייל זיי זענען געווען די גרעסטע ריזן פון דעם גאנצן חורבן, ווייל זיי זענען געווען חזירים און זיי האבן געבעקט די חזירים, צוויי זאכן איז געווען, איצעלע פימפ, הער די פימפ, וכבר אמרו רבנן אז ער קען נישט קיין מקוואות, איצעלע איך פארהער מיך מיט יעדן רב וואס האט אויף מיר אונטערגעשריבן, פארהער איך מיך, מקוואות, פארהער מיך אסאך זאכן מיט זיי, אבער מקוואות זיכער, פארוואס גייען זיי דאס אונטערשרייבן, ווייל דו האסט געהאט א ברייטע פעדער און דו האסט געהאלטן. אז דו, דו ביסט שטארק. איינער זאגט מיר, א רב האט מיר געזאגט. כ'האב געפרעגט, וויאזוי מעג מען אונטערשרייבן אויף א מענטש און ער איז נישט דא? האט איצעלע פימפ זיך אנגערופן, מען דארף זיך נישט רעכענען מיט אים, ער איז א גארנישט. עטס וועט זען, ער וועט קומען, ביז פיר וואכן קומט ער אויף אלע פיר, און ער וועט זאגן אז ס'איז געווען שקר, כ'האב אומזינסט געטשעפעט די רבנים. און נאך מער, דאס אלעס וואס איך האב געזאגט אויף די רבנים וואס האבן געהאט פסל'ע מקוואות, דאס איז אויך שקר, אזוי האט ער געזאגט, איז דער רב האלט אים אין איין פרעגן, איצעלע, די פיר וואכן וואס רבי נחום דארף קומען, ווען גייט זיך דאס אנהייבן? פארשטייסט וואס דא טוט זיך? זיי האבן געמיינט זיי קענען שיסן, זיי האבן ארויסגעגעבן חרמות און איסורים, באבעבעבעבעבעבעבע, יעצט ווען דאס גיבט ארויס די אלטע רבנים, וואלט איך מיך אויך אויסגעלאכט, ווייל איך האב געוואוסט איך האב, איך האב א שטארקע טענה וואס מען טוט מיט קינדער, איך וואלט מיך אויסגעלאכט, אבער. כ'האב געזעהן אז דאס איז אפאר ליידיגע אייערס. יעצט דעם גאלאנטער בין איך מורא'דיג ברוגז פערזענטליך אויכעט. ער האט דאמאלס געבויעט א מקווה און איך בין געקומען ווען ער האט גערופן ער האט גערופן דעם באבע זיידעלע אין לאך ווייסט ווי ער הייסט ער האט מיך יעדעס מאל אנגערופן. דער גאלאנטער האט נישט געוואוינט דעמאלס אויף יו סטריט צייטווייליג איז ער אוועק געפארן וואוינען אויף פען סטריט ער האט איבערגעפיקסט די הויז כ'האב נישט גענומען ביי אים קיין געלט איך בין געקומען יעדעס מאל ער האט געהאט א סעווען הונדרעט פאונדער ווייב זי האט נישט געלאזט איך זאל לייגן א צינור פון אויבן ביז אראפ, האב איך איר, ווייל איך האב געוואלט ס'זאל זיין א צינור, א צינור הישר, האב איך איר צוגעזאגט, זארג דיך נישט, איך וועל עס אוועקנעמען ווען די מקווה וועט זיין אנגעפילט. איך האב פאר דעם מענטש געמאכט א כשר'ע מקווה, הערשט כ'האב עס איבערגענומען אינמיטן ווען דער אראבער האט עס נישט גוט געמאכט, האט נישט געמאכט קיין בור על גבי בור, האט געמאכט איין בור השקה פאר צוויי מקווה'ס, איז דאך אזא נישט אים מסביר פראקטיש אז מ'זאל עס נישט מאכן, ווייל אז דו מאכסט. עס אזוי, האסטו אן ערנסטן פראבלעם, ווייל טאמער איינס איז נישט פול אין די זעלבע הייט ווי די אנדערע, און עס איז צוגעשטאפט מיט א שטאפער, און אמאל רינט אדורך דעם שטאפער, אה, עס איז אלץ דברים שיש בו טעם. איז למעשה איז דער שייגעץ, נאכדעם וואס איך האב עם'ס אלעס אים געטון, געארבעט פאר אים אפאר חדשים אן און אף, אן א געלט, דעם זעלבן טאג וואס ער האט מיך גערופן בין איך געקומען, גייט ער און ער שרייבט אונטער, האסט נישט געקענט רעזיסטן, איצעלע פימפ, איך זאג ראזשין הער אויס, כ'האלט מיט דיר מיט מיט אלעם, אבער דא קען איך דיר נישט העלפן, ווייל דער מענטש האט מיר געטון א די גרעסטע טובה, און למעשה האט ער דאס נישט געטון, סאו וואס ווילט עטס יעצט פון מיר, איך זאל זיך אפלאזן פון אים? ער איז דער לעצטער מענטש וואס איך גיי מיך אפלאזן פון אים, ווייל ער איז דער גרעסטער רשע, מענטש טוט פאר דיר אלעס, און דו האסט נישט קיין שום דיסענסי, האסט מיך געדארפט כאטש אפקאלן, ווייסט מען וויל אויף דיר ארויסגעבן א בריוו, מען וויל, קום אראפ, זעץ דיך אראפ, ווען זיי האבן געהאלטן אז זיי האבן אן אטאם באמבע און זיי אים שיסן, אההה, נארט קאריע האט אטאם באמבעס, ער האט אלעס, ער זאגט ער קען אנקומען אויף אמעריקע, ער קען אנקומען אויף ג גיים, איך ווייס ווי עס הייסט דארט אין די אינזל, ער קומט זיך בייגן פאר טראמפ'ן דעם קאפ, דאס וואלט עטס אים געדארפט אויסלערנען. מען נעמט א מענטש און מען איז אים מבזה פאר גארנישט, דער מענטש גייט עס נישט אראפשלינגען, כ'האב ברוך השם געווינען מיט הונדערט און פייוו פראצענט, אבער אפילו ווען נישט וואלט איך ווייטער געפייט, ווייל איך האב שוין נישט וואס צו פארלירן, אז עטס האטס מיך געלייגט אין חרם לאך איך שוין פון ענק, איך טו היינט וואס איך וויל. פאר שלעק האב איך אויך נישט קיין מורא, ווייל די זעלבע בילד האב איך עטס האטס מיט ענקערע מאפיא.

כ'האב ברוך השם געווינען און איך האלט ווייטער ביים טוהן און פייטן פאר אנדערע זאכן. און כ'וויל ענק אויסלערנען איין זאך, ווען עטס שלאגט ענק אין א מלחמה קוקטס טראמפ אן, ער האט געזאגט איט טעיקס מיר פיפטין מינוטס טו ווייפ אף די גאנצע נארט קאריע, דעטס אלל איט וויל טעיק פאר אמעריקע, פיפטין פול מינוטס וואלט דער בארג נישט דארט געווען, דעסטוועגן דאך, ער האט אים געגעבן נאך אן אפשן, נאך אן אפשן, און מ'גייט זיך יעצט אראפזעצן, מ'גייט זעהן אומשילדיגע מענטשן זאלן נישט געהארגעט ווערן. און די דיפלאמעסי האט עטס נישט ווייל עטס זענטס א באנדע פערד געקומען פון מאראמאריש סיגעט וואס איז געווען די גרעסטע סקאם אוו די עירט פון אידן האבן דארט געוואוינט די ביליגסטע נידעריגסטע חזירים האבן דארט געוואוינט חזירים מיט נישט מאראלישע מענטשן וואלף גענוט האט מיר געזאגט וואס דארט איז געווען שטעל דיר פאר וואלף גענוט איז געווען איינע פון ענקערע פירות דארט און ער האט שוין געלאכט פון ענק קומט דערצו עטס גייט זיך משתלט זיין אויף יעדן אונז קומער פון אסאך איידלערערע שטעט אונז קומער פון טשעכעסלעוואקיע פון שיינע שטעט. אונז קומען פון רבנישע משפחות, אונז האמיר נישט געדע, אונז זעמיר נישט געווען דארטן פארמערס אויף אויפן אינעם גוט, סא עטס קענט, נישט געקענט טון דאס, און ווייל עטס האט עס געטוהן האב איך אים געמוזט צוריק גיין אויף ענקער וועג, און יעצט קאלט סמיכעל שופא דער גאלאנטער איז שוין ווידער געווען ארץ ישראל, עס גייט אים נישט קיין שידוך פרויען האבן מיך געקאלט צו ס'איז אמת זאלט איר זאגן ס'איז שקר, מסתם ברוגז געווען אויף אים האב איך עס געזאגט, איך זאג יעדע פרוי זאלסט וויסן, געב דיר די נעמען פון די קינדער וואס האט מאלעסטעט, זיי קענען, זיי האבן היינט. נאך נישט זיי האבן חתונה געהאט זיי האבן זיך געגעט און זיי קענען זיך נישט צאמשטעלן ער איז א חזיר שטעל דיר פאר ער מאכט הבדלה שטעלט ער ארויף א קינד ער זאל קענען אריינקוקן אינעם פיפיק אריין קוקט זיך אויף די פיקטשערס וועט איר זעהן ער ווערט היי אז ער זעהט א קינד מיט א טייט פענטס אפילו ער איז אנגעטון. א חזיר א מנוול א שייגעץ א לאו לייף א איצעלע פימפ חברה מאן עניוועי דאס אלעס זאג איך. ווייל ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען איצעלע פימפ וועט פייגערן, דער עלעגאנטער און דער גראבער מילך קעסטל הילל וויינבערגער וועט פייגערן, אונז דארף מען אנהייבן אריינצוברענגען איידעלע נארמאלע רבנים מיט דיפלאמעסי, און זיי זאלן זיך דורכרעדן מיט יעדן, און אז ס'איז דא א דין תורה בין איש לאשתו איז נישט די חכמה די דין תורה, די חכמה איז מען זאל טרייען צו פארהאנדלען, איך אליינס איך בין גארנישט, איך בין א קליינער מענטש, איך בין נישט קיין פראפעשענעל, איך האב דורכגעפירט צענליגע דין תורה'ס וועגן געלט, ירושות, ווייל איך בין א ליגעל ארביטרעיטער, און איך האב דורכגעפירט אסאך וועגן שלום בית זאכן, א גט איז נישט די ארגסטע זאך, האט אמאל געפרעגט רבי גרשון קיטובער דעם בעל שם טוב אז א גט מאכט דאך א פירוד, און חסידות איז דאך געמאכט ס'זאל מאכן א יחוד נישט קיין פירוד, זאגט ער פון דעם פירוד גייט זיין צוויי יחודים, און יעדער וועט ווערן א יחוד מיט אן אנדערן, ביי אונז איז געווען ווייסט ווער געכאפט, איצא האט געכאפט א זייט, מ'האט אים געאפערט געלט, ענד דעטס איט, און וועגן דעם האטס ענק באגראבן. קיינער טראסט ענק גארנישט, ווען עסן וואלט נישט אזוי גוט געווען וואלט מען נישט געגעסן אייערס א הכשר אויך נישט, נאר אזוי ווי ס'גוט וועט מען עס עסן אן א הכשר אויך, פלעג אייביג זאגן שלום לאנדא האט אפערעיטעט א רעסטראנט יארן לאנג אן א הכשר, איך האב אים געזאגט שלום אונז האבן געלערנט אינאיינעם אין חדר פארוואס טוסטו דאס? וואס דארפסטו האבן אזא אחריות אויף דיין ב. נעם א רב פאר אפאר דאלער, זאגט ער ביסט גערעכט און ער האט גענומען, אבער ס'האט איינעם געבאדערט אז ער האט נישט קיין הכשר? נע, קיינעם נישט, לכאורה האט די האטעל, די קאנטינענטל, די האל האט אויכעט נישט געהאט קיין הכשר יארן, נע, קיינעם האט נישט געבאדערט. קומסט אריין אין אוט אוו טאון, פרעגט איינער דעם צווייטן, היער יו אר אלאוד טו איט וויטאוט קיין הכשר? נע, אונז ווייסט און פרעסט איבעראל, איטס גוד, דעטס אלל דעט קאונטס. סאו, דאס איז ענקער מיסטעיק וואס עטס האטס געטון אלע יארן און טרייטס עס צו פאררעכטן, יעצט כ'וויל צולייגן נאר א קלייניקייט. דאנעלד טראמפ איז פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס. ער איז געווען א געלעכטער און ער איז געגאנגען אין א ווייט האוז דינער וואס דאס איז געמאכט פאר יומער און לעפטער, ס'איז נישט געמאכט פאר ערנסטע זאכן, און דער אבאמא האט אים געהאלטן אין איין דיגרעידן. ער האט זיך דעמאלטס אנגערופן איך וועל ענק ווייזן איך וועל נאך זיין פרעזידענט פון אמעריקע און איך וועל ענק אלע שטעלן אויפן פלאץ.

אבער סעקס, וואס זיי האבן געטון אין זייערע מקווה איז אנבעליוועבל. סאו איך וויל עטס זאלטס אויסהערן דעם יוטוב, און נאכדעם וועט עטס זען ווי איך האב מיך געפונען, ס'איז די זעלבע זאך, כ'האב מיך געפונען סתם געגאנגען באליידיגן א מענטש, נו וואס בין איך ענק שולדיג? דער יצחק שטערן דער שייגעץ איז געגאנגען דארט ווי מיין טאטע האט געוואוינט, אין דיוויזשאן עוועניו, האט ער געווארפן טויזענטער און טויזענטער פעיפערס קעגן מיר יעדן טאג, ער וויל מיין טאטע זאל זיך אראפבייגן, און ס'אויפהייבן זאל עס ליינען, און ער זאל האבן עגמת נפש. ס'האט אבער נישט געארבעט ווייל מיין טאטע האט קיין פאשקוויל נישט געליינט אין זיין לעבן. נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן אנצוטראגן שידוכים פאר מיינע קינדער. צוריקגעקומען א וואך שפעטער, ניין מען וויל נישט וועגן דיין טאטע. כ'בין געקומען אזוי ווייט אז איך פלעג שוין זאגן ניין ער וועט נישט וועלן וועגן מיר, ס'איז גארנישט דארפסט עס אפילו נישט אנטראגן. איך האב געלאכט פון אים. כ'האב געוואוסט איין זאך, דער אייבערשטער פירט די וועלט, און פארוואס איז ער מער מיט מיר ווי מיט ענק, האב איך געוואוסט א פשוט'ע סברה, ווייל איך האב דא גארנישט געטון קיין עוולה מער ווי געזען מציל צו זיין אידישע קינדער. און איצעלע פימפ דער חיה האט אויפגעהערט צו פישן. דער אייבערשטער האט אים געשטראפט יעצט, ער קען שוין נישט דערפילן ווען ער פישט, ער פישט שוין יעדע מינוט, ער וואקט שוין ארום מיט א בעג, איז א חוץ און נזק, און דער האלענדער עלעגאנטער האט פארלוירן זיין זיבן הונדערט פאונטעדיגע ווייב, אז דו גייסט עניוועי אין מקווה און דו שטופסט אריין אין בחורים דארפסט דיך נישט אויפהאלטן אזא פעשע פרוי, זי פאשעט זיך דאך נאר פאר דיר, זאלסט האבן וואס אנצוכאפן, און שוין, דאס איז עס, אזוי זעהן מיר אויס. איז וויל איך נאכאמאל זאגן די וואס ווילן וויסן צו ער איז א חזיר צו נישט ער האט מאלעסטעד קינדער אין זיין מקוה כהאב א אינגערמאן וואס איז שוין אליין אלט פינף און דרייסיג און ער האט מיר געזאגט ער איז אים נאכגעלאפן אין שול אמאל און ער האט אים געזאגט הער מיך אויס לויף מיר נישט נאך דו זעסט אויס ווי א צרעת א צרוע האט געהאט זאלעכע פימפעלס און פרעקלס זאגט ער טאטש מיך נישט און לויף מיר נישט נאך איז נאך געווען פאר מיין צייט אויך שוין געווען חברה וואס האבן זיך נישט געלאזט און אז ער האט א פראבלעם אז ער קען נישט טון קיין שידוך, האט ער געדארפט איבערטראכטן פאר ער האט מיך באגראבן, ווייל ער האט געדארפט פארשטיין אז איך וועל אויך נישט קענען טון שידוכים. על כל פנים, עס וועט מיר גיין אביסל שווער. סאו אז דו האסט דיך נישט גערעכנט מיט מיר, עלעגאנטער חזיר, דארף איך מיך נישט רעכענען מיט דיר. און דאס איז נישט קיין נקמה, דאס איז די פשט, אונז לערן מיר אויס כלל ישראל ווי אזוי זאלן אנהייבן צו ביהעיוון. יעצט הערטס אויס וויי וויי דזשעיקאבסאן. איף יו וואנט טו אנדערסטענד די כח אוו האו יו טריט א פערסאן, איים דזשאסט גאנא עסק יו

פארגעסן? יו נעווער פארגעט, איי נאו, איי קען סי, איים דזשאסט דזשאוקינג, איים דזשאסט דזשאוקינג, איים דזשאסט דזשאוקינג, באט דאוז, דאוז, די יאנגער, די בחורים העיר דאנט נאו וואט וויר טאלקינג אבאוט, באט סאם אוו אס אין ישיבה, רב פייוויש, איי דאנט האב טו רימיינד יו, יו רעמעמבער דיס? יו רעמעמבער דיס גאי? אקעי, סאו יו רעמעמבער וואט יו פעלט לייק, אן אויסגעקלאפטע הושענא אן הושענא רבה וואז מאר הענדסאם ענד ראבאסט דען וואט יו פעלט לייק, איים לוקינג עט טראמפ, הי'ז דרעסט, אלץ גוט,

איי וויל טיעטש דיז גייז א לעסען, דער וויל בי א דעי דעי וויל נאט בי לעפינג עט מי ענימאר, איי וויל בי די נעקסט פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא, איי פאונד איט פעסינעטינג, איי דאנט נאו הוז גאנא בי די פרעזידענט, לב מלכים ושרים ביד השם, נאר איז דיס אן איווענינג אבאוט די פאליטיקעל סיטועשען אוו די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא.

עט ליסט סאם אוו אס, נאט אלל אוו אס.
יעצט לעצטע וואך האמער גערעד וועגן אפהיטן די קינדער אין קעמפ ס'זאל נישט ארויסקומען מיט קיין אומגליק און קיין מכשולות מ'זאל זיי נישט מכשיל זיין, יעצט וויל איך רעדן אז די בנינים וואס די קעמפס האבן און די שפיל פלעצער וואס די קעמפס האבן מוזן אויך זיין סעיף. ברוך השם איך בין דא אין טשיקאגע, אין טשיקאגע איז דא א באקאנטע מעשה מיט אונזער הייליגן רבי, די מעשה גייט אזוי,

מען האט צוזאם גענומען גרויס געלט, בקיצור ס'איז צוזאם געקומען דעמאלטס פֿיר טויזנט דאלער, פֿיר טויזנט דאלער איז געווען דעמאלטס זייער אסאך געלט, נאכדעם זאגט דער רבי אזוי ווי איך בין דא וויל איך א קוק טון אויף די מקווה, און די מקווה איז געווען פסול, נישט סתם נאר פסול פסול פסול, עניוועי האט מען שוין גערופן א מענטש מען זאל עס איבערבויען, און מען האט געפרעגט וויפיל דארף עס קאסטן, האט מען געזאגט פארן רבי'ן עס דארף קאסטן פֿיר טויזנט דאלער. פונקטליך חושבנא דדין כחושבנא דדין, פונקטליך וויפיל דער רבי האט דא געמאכט, געגאנגען דער רבי און ער האט גענומען די גאנצע פיר טויזנט דאלער און האט עס צוריק געגעבן פארן ד, פאר ער זאל פאררעכטן זיין מקווה, און ער האט געזאגט אז איך גיי נישט נעמען פון ענק געלט צו בויען א תלמוד תורה אין ניו יארק בשעת עטס האטס א פסל'ע מקווה. מקווה. נו דאס איז דאס איז טשיקאגע. עניוועי איך בין דא געווען, עס איז געווען א חתונה פון מיינס אן אייניקל, און עס איז געווען אזא שמחה, זיי האבן אלע געזאגט אז אין טשיקאגע איז נאכנישט געווען אזא חתונה. דודים זענען געקומען פון ניו יארק, איך ווייס. מסתם פופציג זעכציג מענטשן, און דו ווייסט דאך אונז זעמיר דאך טאנצערס, ניו יארק איז דאך צוגעוואוינט אויף וואס א חתונה איז, און עס איז געווען אזא שמחה קיין עין הרע. ס'איז געקומען אין ווילימסבורג איז דא א שטיבל הייסט עס שטיבל דאס איז אזא שלמה קארלבאך סטייל איז געקומען א האלבע שטיבל איז געקומען און ס'איז געווען אנבעליוועבל מען האט געמאכט א קומזיץ מען האט אוועקגעזינגען דא ניגונים וואס ס'איז געווען א נחת ס'איז געווען אן אמת'ע שיינע שמחה א אידישע שמחה און יעדער האט זיך זייער שיין ענדזשויט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דעמאלטס ווען מיין איידעם האט א שידוך געטון שרייבט מיר איינער א. טעקסט מעסעדזש, אה, זעהסט, האסט געמוזט אנקומען אויף טשיקאגא, ווייל, פארשטייסט, ווייל דו פירסט א מערכה אין די שטאט. יעצט, איך גיי נישט יעדן משוגע'נעם ענטפערן, ווייל דעמאלטס וועל איך נישט ענדיגן דעם טאג. נאר, איך וויל סתם אזוי רעדן אביסל פון דעם. איך האב געזאגט דא א דרשה, איך האב געזאגט יעדע, ביי אלע שבע ברכות האב איך געזאגט א דרשה. איז איינע פון די שבע ברכות האב איך געזאגט א דרשה, אז מיין איידעם, א גרויסער בר דעת, ער זאגט מיר, מען פלעגט זאגן אין די משפחה ווייל די טאטע האט א האטליין גייט נישט קיין שידוך גייט נישט קיין שידוך קיין שידוך. כ'מוז זאגן פארן שווער, איך בין חוזר פון די אלע לשון הרע'ס וואס כ'האב געהערט. פרעג איך וואס איז געשען? אקעי לאמיר דיר זאגן, איך האב גענומען קיין עין הרע אזא קוואליטי מיידל מיט אלע מעלות, קוואליטי אין אלע הינזיכט, אזא עכט. דורך געווייקט אידיש קינד אזא מיט אלע מעלות, אזא מין מיידל איז זייער ווייניג דא אפילו אין ווילימסבורג און אפילו אין בארא פארק און אפילו אין מאנסי, און טאמער איז יא דא אזא מיידל ביי עפעס א שטוב א גאר א חשובע שטוב וואלט מען דאך זי מיר נישט געבן ווייל איך בין דאך נישט די חשובסטע מענטש פון די שטאט האט גארנישט מיט דיין האטליין איז במילא וויל איך דאך זאגן פארן שווער אז באמת איך האב א מוראדיגע הנאה אז דו האסט א האטליין ווייל

דורך געווייקט יארן, ער איז געווען אין ארץ ישראל, ער האט מיטגעהאלטן, ער קען יעדן רעבן און ער איז שוין איבעראל געווען, ער איז אן איש המורם מעם, און אויסער דעם האט ער זיך זיין צוגאנג אין יעדע זאך, ער רעכנט זיך אויס צו ס'איז א חסידישע זאך צו ס'איז נישט און אזוי ווייטער, כ'בין ממש נתפעל אסאך מאל נישט נאר יעצט, וויאזוי ער פירט זיך אויף, למשל איך בין נישט געווען אינדערהיים גאנץ חנוכה ווייל איך בין געווען דעמאלטס אין פאנאמא וועגן א מקווה, האט איינער געמוזט צינדן ביי מיר אין שטוב חנוכה. לעכט, איז ער געקומען צינדן, זאגט מיר מיין ווייב, זאלסט וויסן, צוויי שעה אויפן זייגער האט ביי אים געדויערט א חנוכה לעכט, צוויי שעה! פרעג איך וואס הייסט, וואס ער האט איבערגעזאגט ויהי נועם זיבעציג מאל? זאגט זי ניין, ער האט זיך אפגעזאגט זיינע ויהי נועם'ס, ער איז געשטאנען ביי די לעכט א שעה, ער האט א שעה א האלבע שעה, ער האט געקוקט דערויף, נאכדעם האט ער זיך אראפגעזעצט, מיט א בענקל און האט זיך געברענגט צען ספרים און האט איבעראל אריינגעקוקט עפעס א גאנצע בחינה אויף חנוכה. נישטא היינט נישט דא אזאלכע בחורים און כ'האב אלץ געזאגט מיין ווייב דאס וואס גייט אים אביסל שווער א שידוך איז ווייל היינט דער עולם זוכט נישט אזאלכע מיני בחורים און אויסער דעם ער איז פון משפחת הזבח, ווערצבערגער, איז וואס ער האט געטון איז ער האט זיך געלערנט אין ארץ ישראל שחיטה ווי ער געזעסן און געלערנט א גאנצן טאג אבער האט זיך געלערנט און ס'דא געוויסע לולים ווי. סע קומען שוין די טשיקנס ווערן שוין צו אלט, אז זיי ווערן אלט א יאר און העכער איז קען מען עס נישט קייען, דו קענסט עס נישט קאכן אפילו נאך צען שעה, ס'איז הארט, ס'איז גומי. ס'איז דא דער ר' חיים לייב כץ, סערדאהעלער רב האט אזא חומרא אז ער עסט נישט טשיקן נאר ווען זענען א יאר אלט, און דעמאלטס ווייסט ער אז ס'איז נישט געווען קיין טרייפה, קיינער איז זיך נישט נוהג די חומרא, איז איינמאל האט מיר געזאגט איינער פון זיינע ידידים. קיינער קען נישט כאפן קיין שריים פון אים אויך נישט, ווייל וועסט אריינלייגן דאס פלייש אינעם מויל און וועסט עס קייען, וועסט אים קייען אויף גומי, ווייסטו דער מענטש קען דאס מיטמאכן. איז אין ארץ ישראל ווען זיי ווערן אלט, איך ווייס נישט פונקטליך ווי אלט זיי ווערן די טשיקנס, נעמט מען א שוחט און מען זאגט שעכט אפ די טשיקנס און מען ווארפט עס אין גארבידזש ווייל מען קען עס עניוועי נישט עסן, סאו באמת'ן קען מען עס קוילען אויכעט, מען דארף עס נישט שעכטן. נאר די שוחטים וואס זיי ווילן זיך לערנען שחיטה לערנען זיך אויף די טשיקנס. און ער האט זיך געלערנט און אלעס, ער האט.

עניוועי, נישט דאס איז וואס איך וויל קומען דערצו, איז באמת ווען איינער האט זייער א געלונגענעם און א וואוילן בחור, איז שווער ער זאל זיך צופאסן א שידוך היינט מיט די מיידלעך, די לוקסוס איז גרויס און די באדערפענישן איז גרויס, און די וועי מען גייט אנגעטון איז גרויס, מען גייט ממש ווי די גוי'אישע מאדעס, סא ווען ס'איז דא א פרומערערער בחור איז אים שווער ער זאל זיך צופאסן א שידוך. האט ער געטראפן א מיידל וואס איז פונקט אזוי, זייער אפגעהיטן, זייער באשיידן, צניעות'דיג, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, און דער זיווג זאל אויך קענען עולה רגל זיין, מיט משיח צדקינו במהרה בימינו. סאו, צוריקקומען צו די חתונה. בקיצור, ס'איז געווען א שיינע חתונה, און יעדער האט קאנטריביוט, יעדער האט געטאנצט, געהערט, און כ'האב געזען אפאר זאכן, קודם האב איך געזען די מוזיק האט נישט געטאנצט אזוי געהאקט אזוי ווי אין וויליאמסבורג צו בארא פארק בה דה בה בה, געווענטליך ווען איך גיי פאר חתונה האב איך אזאלעכע וויישע איר פלאגס, כ'לייג עס אריין, כ'קען נישט איינזיצן מיט אזאלעכע משוגענע קולות, דא איז עס אזוי איידל געווען, איך האב ממש כאב עס באוואונדערט ווי שיין ס'איז געווען, נאכדעם אז מ'האט געגעבן צו עסן, דא איז דער מנהג אז מ'געט נישט קיין סאודע, אז דו ווילסט סאודע מוזטו צאלן עקסטערע געלט. וואסער איז א נארמאלע זאך, סאודע איז נישט גוט פאר מאגן פאר יעדן, ס'האט אין זיך געז, חוץ אויב איינער וויל גרעפעצן איז זייער גוט סאודע, באט סתם אזוי, און אפילו ווען איי אט סאודע איז סעלצער פונקט אזוי גוט, בעסער ווי צו נעמען די אלע קאלערס, סאו לייגט מען אריין אזא לעמען אין די וואסער און דאס טרינקט מען, אונז האמער באשטעלט סאודע אויכעט ווייל אונז האמער דאך צוגעוואוינט אמעריקען סטייל. ס'איז אויך געקומען זיין משפחה, די גאנצע משפחה, און מיינע קינדער, די איידעמער, אלעס איז ברוך השם געקומען אים אפגעבן א כבוד, באמת, איך האב ברוך השם א מורא'דיגע הנאה, מיין מאמע עליה השלום האט אייביג געזאגט, איך וויל אז די קינדערלעך זאלן זיך האלטן אינאיינעם, אינאיינעם, מ'זאל זיך נישט קריגן, ברוך השם יעדער האט אפגעגעבן דעם כבוד, קיין עין הרע. עניוועי, יעצט איז אזוי. דער הייליגער ריזשינער, געווען א מחותן, איך געדענק נישט פונקטליך מיט וועם, אויף וועם מען דערציילט עס, איז געווען צווישן די מחותנים א געשפרעך וואס מען זאל געבן פארן ריזשינער, צו מען זאל אים געבן ער זאל מל'ען, כ'ווייס נישט צו ער איז געווען א מוהל צו נישט, קען זיין נאר צו מאכן חיתוך, און דעם אנדערן מחותן וועט מען געבן סנדק, צו פארקערט. יעצט איז דא אזאלכע וואס זיי קענען זיין א מוהל מיט א סנדק אינאיינעם, דער מונקאטשער רב האט אין דעם ספעשעליזירט. ער האט געמאכט ברית'ן ער איז געווען דער סנדק מיט מוהל אינאיינעם. איך האב געהאט אמאל, איך האב געהאט ווען איך האב געמאכט א ברית פאר מיין זון, איינע פון מיינע קינדער, האט מיר טאהשער רבי געזאגט ער קען עס אויך, און ער האט עס געמאכט, ער איז געווען סנדק מיט מוהל אין די זעלבע צייט. עניוועי, איז אז דעמאלטס ווען מען האט זיך אויסגע'טענה'ט וואס דער ריזשינער זאל באקומען, האט דער ריזשינער געזאגט ער וויל האבן סנדק, האט ער מסביר געווען אזוי. מיט וואס בלייבט דער מוהל? ער שניידט אפ די ארלה און ער בלייבט מיט א שטיק ארלה. מיט וואס בלייבט דער סנדק? דער סנדק בלייבט מיט א הייליג ערליך אידיש קינד. איך לייג נאר צו, ווען נישט דעם מאלעסטעישן וואס ס'גייט פאר, צו וואס איז פארגעגאנגען, וואלטן זיי דאך געווען צדיקים די אלע קינדער, נאר מ'האט זיי נעבעך באגראבן פאר מ'האט זיי זיי האבן זיך נאך געקענט עפענען די אויגן. איז די זעלבע דא אויך. מען געט א קוק, די חתונה איז געווען שיין, מ'האלט נאך אינמיטן שבע ברכות, אלעס איז שיין, הערליך, די גאנצע שטאט קומט, מען דארף וויסן מיט וואס מען בלייבט, ברוך השם בלייבט ביידע זענען זייער פיינע קינדער, ווי מען זאגט אויף ענגליש דעי ווער מעיד פאר איטש אדער, ביידע ערליך, זאגט מיר מיין טאכטער זי האט דערקענט ווען זי האט געזען די מיידל די ערשטע מאל אז דאס מיידל איז זייער א אלט פארצייטיש פיין פרום מיידל, זאגט זי מיר אז זי איז געגאנגען מיט ברילן, איך האב אזוי געלאכט, יוי האב איך געלאכט, איך לאך נאך יעצט. ווען א מיידל גייט מיט ברילן, זי קען דאך אויסבלאפן דעם מאן און אריינלייגן לענזעס און ער זאל נישט פון זיי ווייזן גארנישט. אז זי גייט מיט ברילן איז א סימן שי'ז סטיל אולד פעשענד, זי שי'ז נאט היער טו אימפרעס עניבאדי און אזוי ווייטער. עניוועי, דעטס אוף די רעקארד. איז למעשה, ברוך השם, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל ווייטער מצליח זיין מיט שידוכים, און איך וויל טאקע זאגן פאר די אלע די וואס גלייבן נאכנישט אז דער אייבערשטער פירט שידוכים, זיי האלטן אז נחום ראזענבערג'ס האטליין, וואס דאס קאסט נישט קיין געלט, איז א הונדערט פערסענט אומזינסט, אלטס מיר, זאגן מענטשן קאל מיך אפ, זיי ווילן מאכן אנדערע שירעם אויף דעם, איך זאג יעדן די אדרעס, איך האב נישט קיין פראבלעם. דאס וויל איך דיר זאגן, זיי האלטן אז דער האטליין וואס איז אין אייאווא איז חלילה, כי חזק הוא ממני, ס'איז שטערקער פונעם אייבערשטן, עסט נישט קענען טוהן שידוכים.

כ'דענק נישט פונקטליך ווער, אדער דער קארלינער אדער אן אנדערער, האט געזאגט, ווען א מענטש רעדט זיך איין אז ס'איז דא איינער וואס ער איז שטערקער פון דיר, זאלסטו וויסן גלייבסטו נישט אינעם אייבערשטן, ווייל אז דער אייבערשטער שיקט דיך דו זאלסט עפעס מברר זיין און דו האסט די רייט אינפארמעישאן און דו זאגסט נישט אויס דעם אמת, דעמאלטס איז עס כאילו ער האט געזאגט כי חזק הוא ממני אז ער איז שטערקער פונעם אייבערשטן. די זעלבע זאגן אין די מפרשים פשט, שטייט אין פרשת בלק, אין פרשת בלק קען מען זען, צוויי וואכן ארום איז זאגט דארטן דער אייבישטער צו בלעמ'ן ווער זענען די מענטשן, זאגט ער מלך מואב שלח עלי, זאגט רשי אף על פי שאיני חשוב בעיניך חשוב אני בעיני המלכים, אין די אויגן פון בלק איז ער האט עס נישט געזאגט צום אייבישטן, ער האט עס קיינמאל נישט געזאגט, דער מהרל האט א ברודער געמאכט א פירוש אויף רשי זאגט ער קלאר ער האט עס קיינמאל נישט געזאגט, איי פון ווי האבן עס די חזל גענומען צו זאגן אזא פשט ווייל ער האט געזאגט. ווארט. בלק בן ציפור מלך מואב, דאס ווארט מלך מואב, ווען דו רעדסט מיטן הייליגן באשעפער, מיטן מלך מלכי המלכים, מיטן הוי הווה ויהיה, מיטן הייליגן באשעפער, גייסטו זאגן, האהא, מלך מואב? דו זאגסט אז ס'איז דא א קעניג וואס הייסט מלך מואב פארן אייבערשטן? דאס הייסט די זעלבע פונקט ווי ער וואלט ווען געזאגט פארן אייבערשטן, הער אויס, ביי דיר בין איך נישט חשוב, אבער איך בין חשוב ביי מלך מואב, איז.

איז נישט שטערקער, קיינמאל נישט שטערקער, פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז מזווג זיווגים, ער האט אזויפיל וועגן וויאזוי ער שטעלט צאם זיווגים, ס'איז דאך אנבעליוועבל, און איך וויל דעם עולם פרעגן א שאלה, וויפיל מאל האט עטץ שוין געזען אז מ'האט געטון אווער ענד עבאוו די עלטערן, מ'האט זיך אליינס חתונה געמאכט, מ'האט זיך צוקריגט מיט די עלטערן, ווען דער אייבערשטער וויל עפעס דורכפירן, הי העז היז וועיס האו הי דאז איט. סאו זאלט עטס האלטן אז פאר מיר ווייל איך האב א נייע האטליין קען דער אייבערשטער נישט העלפן, און דאס וויל איך געבן חיזוק פאר די אלע בחורים, רעדטס זיך נישט איין אז דאס וואס מ'האט ענק געלערנט אין חדר דאס איז אמת, מ'האט ענק געלערנט טו נישט גיין ווי א שלאך ווייל דער שידוך ווייל דער שידוך, יא איך האב געזען גרויסע שלאכעס האבן געטון די בעסטע שידוכים און אזוי ווייטער, און למעשה איז דא אסאך. זיי האבן זיך אזוי געפיצט און געפיצט און זיי פיצן זיך נאך יעצט אויך און זיי וועלן זיך נאך פיצן נאך צען יאר אויך עס האט זיי גארנישט געהאלפן און איך האב אייביג געזאגט איך לאך מיך אויס איך האב מיר אייביג געזאגט פאר יעדן דער דער נאנטער סתם גיי איך נישט עס זאגן נאר דער וואס איך קען פון די נאנט מיינע קינדער מיטן אייבישטערס הילף דער ווייסט אז ס'האט נישט צופיל צו טון מיטן האטליין. כ'האב איין טאכטער ברוך השם זי טיטשט אין פֿיר היי סקולס, וואס טיטשט זי? הלכות שבת! עטס וועטס לאכן, זי טיטשט הלכות שבת אזוי ווי מען וואלט געלערנט אין א חדר אין א ישיבה, און ווען די מיידלעך פרעגן א שווערע שאלה אין הלכות שבת האט זי איינעם אין בארא פארק וואס ער הייסט די גרעסטע מומחה אין הלכות שבת, און.

פארקערט איך האב יעדעס יאר גענומען קינדער אויף ארץ ישראל, מיינע קינדער, יעדעס יאר האב איך גענומען צוויי קינדער אדער דריי קינדער, ווייל כ'האב זיי אלץ געזאגט, ארץ ישראל איז א הייליג לאנד, ס'האט גארנישט צו טון מיט ציונות, מ'דארף דאס סעגריגעיטן, און איך אליינס, איך האלט מיך ביים באזעצן דארט, ס'איז א הייליג לאנד, איך האב מיט ציונות גארנישט. איך האב נישט מיט זיי, איך קען נישט די ציוניסטן, איך האב נישט געמאכט קיין חסידות, אזוי ווי דער יצחק שטערן מיט דעם שגעון מען זאל גיין רודפ'ן די ציונים, איך האב מיט דעם גארנישט, איך האב מיט זיי נישט, איך קען זיי נישט, און למעשה איך האב געבויעט די שטוב אויף הלכה, יסודן של דברים, זמן קריאת שמע, זמן תפילה, הלכות שבת, די אלע זאכן זענען ברוך השם ביי מיינע קינדער זייער קלאר און זיי ווייסן.

געווען א איד, כ'קען זאגן זיין נאמען אויכעט ס'איז נישט קיין סוד, ער הייסט הרב אלימלך בלוט איז איינע פון די חשובסטע תלמידים פון רבי משה פיינשטיין, קיצור ער איז געווען אין איינע פון די מידוועסטערן שטעט אויף א חתונה פון איינע פון די אייניקלעך פון א איד וואס ער איז א תלמיד פון ר' משה זיינס אן אייניקל, שוין, נאו פראבלעם, און ער איז געווען דארטן און ס'איז געווען דאנערשטאג ביינאכט. און ער איז אריין אין די קאר, נאך די סידור קידושין איז אריין, ער פארט אהיים, ס'דויערט בערך פֿערצן שעה אהיים צו קומען אויף ניו יארק, און ער איז געפארן אויפן עיטי פֿיר צו פֿיר אהאלב שעה, אבער אינסטעד אוו גאוינג איסט איז ער געפארן וועסט, ער איז געפארן די אדער וועי, נאך פֿיר פֿיר אהאלב שעה, די געז איז געווארן ליידיג, שטעלט ער זיך אפ, און ער זאגט פאר דעם מענטש,

ס'איז געווען די שארט פריידעיס, ס'איז פיר האלב פינעף איז געווארן שבת, האט ער זיך געזאגט יו נאו איי'ם נאט גאנע מעיק איט האום פאר שבת, און עספעשעלי עדיסאן'ס אין איסטערן טיים, איך בין אין סענטרעל טיים, ממילא איז א שעה געריקט, ס'הייסט ווען איך קראס אריבער די דעיט ליין דארט ווי ס'טוישט זיך, וועל איך דאך זיין א שעה ווי מ'זאגט פאראויס אויכעט, סאו וויטש מינס כ'וועל מחלל שבת זיין חלילה. זיי געזאגט טו מיר א טובה מאך שבת און איים נאט גאנא קאם האום איטס אקעי עניוועי און וואס איז געווען ס'איז געווען אזוי אז ס'איז דא היינט ס'איז דא מעווען סוירטש MAVEN SCARCH סוירטש דאס איז אזא מין פראגרעם וואס ס'געט דיר יעדע אידישע קאמיוניטי איבער די גאנצע וועלט ס'געט דיר אויך יעדע שול און ס'זאגט דיר צו ס'איז רעפארם ארטאדאקס צו קאנסערוועטיוו און ס'געט דיר יעדן כשר'ן רעסטאראנט. בקיצור, און ער גייט ארויף דערויף און ער זעהט אז בערך צוויי שעה אוועק צוריק צו וועגס, טאקע ווי ער געפארן שלעכט, צוויי שעה צוריק איז דא א שול, שוין, גייט ער אריין אין דעם שול און ער פרעגט דעם ראביי ווען דאווענט מען מנחה, האט דער ראביי געזאגט ביי אונז מאכט מען ערלי מנחה לייק פאר א'קלאק ווייל נאך פלג מעג מען דאך שוין דאווענען ווייל דא האמער אונז א האספיטעל וויטאין פייוו מינוטס פראם אווער קאמיוניטי, און עווערי באדי איז מקיים די מצוה פון ביקור חולים פריידעי נייט ענד שבת, וואס מען טוט איז מען גייט צו קראנקע, מען גייט צו מענטשן וואס האבן נישט ווער ס'זאל קומען צו זיי, מען ברענגט צו וויין, גרעיפ דזשוס אבוויעסלי, מען ברענגט צו קידוש מיט אלעם, און שוין ס'א מחיה, שוין זאגט דער ראביי און ווען דאווענט מען? מען דאווענט פאר פאר פיפטין, איך געדענק נישט פונקטליך, בקיצור פייוו. פייוו פיפטי האט מען שוין געהאט אפגעדאווענט, שוין, און מען גייט נישט אהיים מאכן קידוש ביקאויז איטס טו ערלי, מען גייט קודם ביקור חולים וואס איז א ווערי ביג מצוה, אנבעליוועבל. סא וואס איז געשען איז אז מען גייט ארויס, יעדער האט די עסן מיט אלעם, געט דער רב א פרעג, דער רב בלאט פרעגט דעם ראביי, טעל מי, דו יו העוו ען עירוב, גייט דאך טראגן אום שבת? זאגט דער רב, איי האווענט גאט די סלייטעסט קלו וואט ען עירוב איז אלל אבאוט. יא דאס איז גוט. הערט א מעשה. א איד קומט צו א רב, א רעפארם רב, און ער זאגט אים, ליסען, מיי סאן איז העווינג א בר מצוה, און הי וואנטס א הארלי דעיווידסאן פאר א גיפט. הארלי דעיווידסאן ס'איז אזא א מאטאר ביציקל וואס מאכט רם רם. זאגט דער ראביי, ליסען, איי נאו וואט א הארלי דעיווידסאן איז, באט איי דאנט נאו וואט א בר מצוה איז. גייט ער צו אן ארטאדאקס ראביי און ער זאגט אים, מיי סאן איז העווינג בר מצוה, און הי וואנטס מי טו ביי הים א הארלי דעיווידסאן פאר היז בר מצוה פרעזענט.

איז געווען א גרויסע רינג אזא מיט שטיינער געבויעט ארום און ארום, און אינמיטן פון דעם רינג איז דא א גרויסע פאול, און די פאול האט געהאלטן א פלעג פון די יונייטעד סטעיטס. יעצט דורכצוגיין דעם רינג קען מען נישט, עס איז א רשות פאר זיך, דו מוזט עס קאנעקטן סאמהאו, צוהאקן לעכערס מיט קורות קען מען אויך נישט. געגאנגען דער רב ער האט גענומען א טשערי פיקער און. זיך אויפגעהויבן אויבן אין די הייעך, און ער איז צוגעקומען מיטן עירוב ביז צום פאול אליינס, אבער ער קען דאך נישט דורכגיין דארטן וואו ס'איז דא שטיינער, האט ער אויסגעמאסטן אז ער גייט דארטן וואו ס'איז דא א שטיקל עפענונג וואו א מענטש קען אריינגיין, טאמער מען דארף רעיזן די פלעג אדער אראפלייגן די פלעג, איז דא אזא אריינגאנג, האט ער אויסגערעכנט אז ער גייט זיין מיט זיין עירוב גיין העכער דעם דורכגאנג. שוין, יעצט איז דא נאך א זאך, ער האט געוואלט ריעטשן אן טאפ אוו די פאול פון די, פון די פלעג, ווייל ער האט זיך געוואלט נוצן דעם פאול פאר זיין לחי, בקיצור איז ער געשטאנען אויבן מיטן טשערי פיקער און ער האט געמאכט נענועים, ער האט געמאכט דעם שטריק ער האט עס אויסגעצויגן ארויף אראפ סיידוועיס זעהן פונקטליך ווי און וואס ווען און וואו, ער האט געהאט א לעוועל וואס האט אנגעהאנגען אויפן שטריק, ווייל ס'טאר נישט זיין געריקט פון איין עק ביז צום צווייטן מער ווי ג' טפחים, מער ווי צוועלף אינטשעס.

דירעקטאר פון די האספיטעל איך האב מיין לייסענס צו ראנען א האספיטעל פון פֿיר הונדערט בעטן און ער זאגט אים איך וויל דיר זאגן עפעס מיין ספעשעלטי איז סייקייעטרי פרעגט ער דעם רב אפשר וואלסטו געקומען אין מיין אפיס איך וויל דיר צושטעלן א גוטע מעדיקעישאן פרעגט ער וואטס גאוינג אן וואט דו איי ניד מעדיקעישאן פאר זאגט ער איך ווייס נישט איך האב געזען ביזט געשטאנען א שעה אויף א טשערי פיקער ארויף און אראפ געשאקלעט ארויף און אראפ מיט די הענט און תנועות געמאכט סיידוועיס עווריטינג יו לעפט נאטינג ביהיינד און נאו יו גאוינג עוועי.

ס'איז א פלעסטיק, ס'ציט זיך נישט אויס זייער שטארק, דו שלעפסט עס גענוג שטארק און טוסט דיר ארויפרוקן די פינגער חלילה, און ס'איז אינוויזיבל, סאו נאובאדי ריעלי העז טו נאו דעט איטס דער, און איי לעפט סאמטינג דער, און איז ער מסביר אז שלמה המלך האט געמאכט, אין א הויז ביי דיר מעגסטו טראגן, טאמער איז שוין דא נאך איינוואוינער, הייבט זיך שוין אן א מעשה אז מ'מוז מאכן א קאמבינעישאן אז ס'איז אבער אזוי ווי איין ביג פעמילי, און אפילו אין א שטאט איז אויך דא א שטריק וואס מ'נעמט ארום, בקיצור דער דאקטער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען זאגט ער.

שוין ער האט זיך גוט אויסגעוויינט, נאכדעם זאגט אים ראביי בלוי, איי וואנט טו עסק יו א קוועסטשן, אר יו א מעריד מען? זאגט ער יעס, יו העוו טשילדערן? זאגט ער יעס, איי העוו א וואן ענד אנלי דאטער, זאגט ער קען איי טאלק טו יור דאטער? זאגט ער שור, קאלס אווער היז דאטער, סאמבאדי א ראביי וואנטס טו טאלק טו יו, ענד הי סעד יו נאו יור פאדער איז סאו קאנסערנד דעט הי נאוס נאטינג אבאוט דזשודעאיזם, הי איז ליווינג נאו טרעיל אוו דזשודעאיזם ביהיינד, סינס יור היז וואן ענד אנלי דאטער איי וואד לייק יו,

כ'האב נישט קיין פלאץ. זאגט ער פאר ראביי וויינבערג הער אויס, זאלסט נעמען דיין בעט און זאלסט ארויס גיין שלאפן אין א בית מדרש, און זאלסט איר איבערגעבן דיין שלאף צימער, זאגט ער וואט? דאס איז א מיידל וואט, דו מוזט זי נעמען? עניוועי האט ער זי גענומען, מעיד ען עקסעפשען טו די רול, גענומען, זי האט געלערנט, און וויייל שי וואס לערנינג, האָט זי זיך מ'האָט איר אָנגעטראָגן דאָרט שידוכים, זײער אַ געלונגען מײדל, און זי האָט זיך אױסגעלערנט אין דער מכללה. אַז אַ ייִדישע טאָכטער איז נישט געקומען צו װערן אַ דאָקטער, נישט געקומען צו װערן אַ פּראָפֿעסאָר, זי איז געקומען, זאָל אױפֿכאָװען שײנע, ערלעכע ייִדישע דורות. סאָ, מע האָט איר אָנגעטראָגן אַ שידוך, און יענער איז געװען חבֿ פֿון חפֿץ-חײם אין קװינס, אין אַ ישיבֿה, און ער איז גראַדע געװען אין דער מעדיקעל פֿילד. ער איז אױך אַ בעל-תּשובֿה געװען, מעדיקעל פֿילד, און היז ספּעשעלטי װאָס דענטיסטרי. און שוין, זיי זענען ארויסגעגאנגען, זיי האבן זיך געפאלן, און זי איז געווארן אינגעידזשד. קיצור, זי קומט אהיים און זי זאגט פאר איר טאטן, אינגעידזשד, אבער איך קען נישט בלייבן וואוינען אין די שטאט, ווייל דא איז נישט דא קיין מקווה, און דער ראביי, ראביי וויינבערג, האט אונז געלערנט, אז אין א שטאט וואו עס איז נישט דא קיין מקווה, קען קיין אידישע טאכטער נישט וואוינען, ווייל זי דארף יעדן חודש א מקווה. איז בקיצור, איז געגאנגען די מיידל זי האט געמאכט פרעפערעישענס אז זי גייט וואוינען אין לעיקוואד, לעיקוואד איז דא מקוואות און זי פארט וואוינען אויף זי, פאר זי פארט וואוינען אויף לעיקוואד האט זי געקלערט זי גייט אפקאלן ראביי וויינבערג צו זאגן ליסן דער איז נאו מקווה אין מיי סיטי אר מיי טאון איך האב דאס נישט געוויסט ענד איי העוו טו גאו ליוו אין לעיקוואד האט ער אנגעהויבן צו שרייען אויף איר יור נאט מואווינג עני פלעיס. יור גאנא סטעי רייט ווער יו אר, און דו גייסט מאכן פון דיין שטאט א מיניטשער לעיקוואד. בקיצור, איז געגאנגען דער דאקטער און ער קאלט אפ דעם ראביי בלוט און ער זאגט אים, וואט איז א מקווה און האו דו יו בילד וואן? זאגט ער, ליסן, טו טעל יו דעט וואוד טעיק טו לאנג און יו וואונט בי עיבל טו דו איט. איך וועל דיר שיקן איינעם. און ער קען מקוואות, און היל בילד איט פאר יו. דעם האט ער געזאגט איך זאל היינט נעמען א טיקעט און אראפפארן, און אראפגעפארן, האט ברוך השם צוגעבויעט דארטן א די שענסטע מקווה אין די מידוועסט, ס'איז נישט צו א גרויסע ווייל די שטאט איז נישט געווען דעמאלטס אזוי גרויס, עס איז א מיד סייז סיטי פון הונדערט טויזנט מענטשן באט אידן איז געווען דארט מינימום. מיט יארן שפעטער בין איך געפארן אזוי ווי די מעשה אין די גמרא, איינער האט אראפגעלאזט א טשיקן, און דער אמורא האט מטפל געווען מיט דעם, נאכדעם איז געבוירן, עס איז געבוירן, עס איז געבוירן, האט אים צוריק געטראגן א גאנצן וואגאן לאוד מיט טשיקן, ווען ער האט מקיים געווען די מצוה פון השבת אבידה, איך בין דארטן געווען פינף אדער זעקס יאר שפעטער, איך האב איבערגעלאזט א געהעריגן בן תורה, א כולל אינגערמאן, טאמער איז דא א פראבלעם זאל ער מיך קאלן, עניוועי, איך בין דארטן געפארן זיך אומקוקן וואס דארט טוט זיך, סתם אזוי, איך בין ארום געפארן א טור, איך פאר דאך אייביג ארום, כ'בין יעצט אויך דא אויף א חתונה פון מיינס אן אייניקל, אבער איך בין שוין געווען, אין דריי שטעט בין איך שוין געווען. דרײַ שטעט איך פאר ארום איך קוק מקווה'ס דעטס דעטס מיי פראפעשען ברוך השם מיי האבי אלסא און למעשה בין איך געווען דארטן באקוקן האב איך געזען קיין עין הרע ס'איז דא דרײַסיק כולל אינגעלייט די שטאט איז זייער רייך מענטשן האבן דארט געלט דרײַסיק כולל אינגעלייט זיצן און לערנען ס'נאך לעיקוואוד אבער איטס א מיניטשער לעיקוואוד. האב איך זיי פארציילט דארטן די מעשה ביי די שבע ברכות האב איך זיי געזאגט ווען דער אייבישטער האט אונז געגעבן ארץ ישראל האט ער אונז געזאגט ווען אונז וועלן אריינגיין אויף ארץ ישראל זאל מען טוהן דריי זאכן איינס איז שום תשים עליך מלך דאס צווייטע איז להכרית זרעו של עמלק דריטע איז לבנות בית הבחירה. עס וויאזוי דער סדר איז מלך מוז זיין די ערשטע אבער די אנדערע צוויי צו דאס איז פארדעם צו נאכדעם. צו די בויען בית המקדש איז פאר מען זאל אויסרייסן עמלק צו פארקערט, אויף דעם איז שוין דא אין דעם שיטות, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם. איז למעשה ווען ס'איז געווען דוד המלך איז געווארן געזאלבט אלס קעניג פון שמואל הנביא, אבער פאר שמואל הנביא האט דער אייבערשטער אויסגעבארגט א מלוכה פון שבט בנימין, בנימין איז געווען אזוי הייליג, קיין שום שבט האט נישט געהאט די קדושה פון בנימין,

נישט געווען געבוירן, האט ער געהאט די שטערקסטע קדושה פון אלע שבטים, האט דער אייבערשטער אויסגעבארגט די מלוכה, כאטשיג די מלוכה געהערט דאך פאר יהודה, דוד המלך האט עס דער אייבערשטער אויסגעבארגט, שאול הייסט אויסגעבארגט, אויסגעבארגט די מלוכה, און ער האט עס געגעבן פאר שאול המלך אז ער זאל זיין דער וואס ער זאל אויסרייסן די זרע של עמלק, ווייל ער איז געווען זייער הייליג. יעצט ווען דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען זאל זאלבן שאול'ן און מען האט אים געזאלבט, האבן מיר געהאט א קעניג, וואס איז אבער געווען? ער האט געהאט אחיתופל וואס איז געווען פון די חשוב'סטע און די ראש און די גרעסטע תלמיד חכם פון די אלע סנהדרין, און ער האט מסביר געווען פאר דעם שאול המלך, איך פארשטיי דו גייסט הרג'ענען א עמלק, אבער אלה הצאן מה חטאו. וואס איז שולדיג די שעיף? פון די שעף וועסטו גיין ברענגען קרבנות פארן אייבערשטן אז ס'וועט גיין א ריח ניחוח, הרג'ע זיי נישט. און ער האט געפאלגט. און דאס מיין איך ארויסצוברענגען באריכות, ווייל איך שריי די רבנים זענען די גרעסטע נואפים, גרעסערע פון זיי איז נישט דא. איך האב געהאט פאריגע, די לעצטע חודש האב איך געהאט צוויי קעיסעס פון צוויי גאר חשוב'ע אינגעלייט, דאס הייסט בחורים זיי האבן חתונה געהאט, ביידע האבן גענומען פון א רבישע שטוב און ביידע האבן געטראפן די מיידל א אפענע, איינער האט געפרעגט וויאזוי ביסטו אפען, וואס איז געשען מיט דיר, אפען מיינט זי האט נישט געהאט קיין בתולה, וואס איז געשען מיט דיר, זאגט זי דו ווייסט נישט, מיין טאטע, איך בין געווען דער טוי פאר מיין טאטע, ס'איז איינער פון די חשובסטע רבנים מיט א בית מדרש. איך זאג אייביג מען זאל נעמען א גיורת פון יאפאן ווי איידערס צו נעמען א רב'ס א טאכטער, קאוז יו דאונט קנאו וואט ווענט אן דעיר, עניוועי. איז זעהסטו דא אויכעט אחיתופל איז געווען פון די ראש פון די סנהדרין, דער אייבישטער האט געזאגט פאר שמואל הנביא אז דו זאלסט זאגן פאר שאול'ן זאלסט אויסהרג'ענען אלע שעף, געקומען די ראש פון די סנהדרין האט אים פארפירט ביטערליך, און זיצט מען נאך היינט אין גלות וועגן דעם, איז למעשה דארף מען וויסן ווען דו האסט צוטון מיט א רב, דאונט טראסט אים עניטינג, זיין הלכה איז נישט קיין הלכה, זיין פסק איז נישט קיין פסק, ס'איז אלץ.

פרעג די נפאליס וויסטע טאקע קומען צו די האמאד דער זאגן. איך געב נאר א קוק אויפן סעטאפ קען איך דיר גראד אלעס זאגן ווייל איך בין א ביזנעס מאן איך ווייס אין מילא וויאזוי מען ראנט א פראדאקשען ליין און איך ווייס אלעס אלל אראונד עניוועי חוץ פון דעם מיין חלף קען איך באקוקן איך קען זייער גוט באקוקן ווייל ס'האט מיר געזאגט א רב נאך דרייסיג יאר צוריק איך האב אנגעהויבן צו מאכן מקואות אין די עיטיס אין רוסלאנד זאגט ער לערן דיך אויס צו באקוקן א חלף. ווייל דו קענסט נישט וויסן ווען ס'וועט דיר צוניץ קומען, און אין סוף האב איך געזעהן אז ער איז געווען גערעכט, כ'פלעג ארום פארן אין רוסלאנד, כ'האב געזעהן ווי מ'שעכט דארטן מיט סכינים פגומים, מ'האט אלעס פארראכטן, זארגט זיך נישט, האב איך גענומען פון דא חלפים, ס'איז געווען א שוחט האט דעמאלטס אויפגעגעבן די שחיטה, ער האט געהייסן קארפ, געגעבן אלע חלפים, מ'האט זיך גוט צוגעפיקסט און גוט אויסגעגלאנצט, און אזוי האט זיך אנגעהויבן.

וויבאלד דער אייבישטער האט געזאלבט א קעניג, איז די נעקסטע זאך געווען צו בויען דעם בית הבחירה. יעצט דאס וואס דו זעסט כסדר, דוד המלך איז ארומגעלאפן און ער האט געהארגעט, דוד המלך האט אויסגעראטן די אלע שבע אומות, כנעני, חתי ואמורי, דאס איז געווען זיין מישן, די דריי זאכן, בויען דאס בית המקדש, להכרית זרעו של עמלק, און זיין קעניג. יעצט דוד המלך איז געווארן קעניג, און.

פארוואס? ווייל דיינע הענט זענען פול מיט בלוט. אמת ער האט געטון א מצוה, ער האט געהארגעט די שבע אומות, אבער למעשה האט דער אייבערשטער נישט געוואלט אז ער זאל עס בויען. יעצט צו דאס צו פארשטיין איז דא אינעם הייליגן חינוך איז דא א מורא'דיג ווארט. דער חינוך זאגט פארוואס האבן די לוויים נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל, ווייל למעשה האט מען עס איינגענומען, מען האט אויסגעהארגעט די זיבן אומות, און ס'איז נישט. איידל אז משרתי קל די וואס זיי באדינען דעם אייבערשטן זאלן האבן בלוט אויף זייער הענט, איי עס איז א מצוה? ס'איז אבער דאך אזוי, ווען מען האט אויסגעהארגעט א שטאט וואס יעדער געדינט עבודה זרה, שטייט. ונתן לך רחמים וריחמך, זאגט דער אור החיים הקדוש. ווייל מען טוט אזא זאך פון רציחה, אפילו עס איז פאר א גוטע זאך, גייט אינעם מענטש אריין שלעכטע מידות, מילא זאגט דער אייבערשטער דארפסט נישט קיין מורא האבן אויסצוהארגענען אן עיר הנידחת, ווייל ונתן לך רחמים, דער אייבערשטער וועט דיר געבן אביסל זיין א רחמן, איז די זעלבע אויך משרתי קל וואס דינען דעם אייבערשטן, זיי האבן געהארגעט מענטשן, דאס וויל נישט דער אייבערשטער, אזוי זאגט דער חינוך, עס איז א ראשון, א מורא'דיגער לימוד די אלע זאכן, עניוועי, איז געגאנגען דוד המלך און ער האט געבויט, געקויפט פון ארונה היבוסי און מען גייט בויען דעם בית המקדש, יעצט נאך פאר דוד המלך. ווען ס'איז געווען ביי שמואל הנביא, ווען ס'איז געווען די פרשה פון שאול המלך, איז געווען, זאגן די אלע ספרים, די העכסטע סארט פון א אפענע טיר אז משיח זאל קומען אונז אויסלייזן איז געווען דעמאלטס, ווייל א קעניג האט מען געהאט, און דער אייבערשטער וואלט געזאגט דורך שמואל הנביא ווי אזוי צו בויען דעם בית המקדש, און ער איז טאקע געווען פון שבט בנימין אויכעט שאול המלך, איז אויף זיין חלק איז דא די רצועה פון בית המקדש, אזוי אז ס'וואלט געווען ממש ישמחי השמים ותגל הארץ כסדר, און משיח וואלט שוין געווען. אזוי ווי מ'האט נישט געפאלגט דעם אייבערשטן, זיצט מען נאך יעצט איינגעלייגט אין גלות. האב איך געזאגט אזוי, מיין אייניקל האט דא חתונה געהאט הייסט שמואל, ער הייסט דאך שמואל א נביא, האב איך אים נאמען געגעבן נאך שמואל הנביא, פארוואס? דאס איז צו א לאנגע אריכות, דאס איז זאכן וואס פעלט נישט אויס פאר די גאס. און ער איז נאך א לוי אויך, האב איך געזאגט אז דאס איז פערפעקט, שמואל הלוי, האב איך געזאגט אזוי, צוויי דריי טאג ארום וועט מען דאך אלע אוועק פארן מ'וועט ענק דא לאזן, כ'האב שוין געקויפט א גרויסע באקס פון טישוס, געזאגט פאר מיין טאכטער און מיין איידעם, טאמער דארפט עטץ וויינען, שעמטס אייך נישט, טעיק די טישוס, ווייפ יור טיערס, ענד לייף מאסט קיעפ אן האמינג, עניוועי. האב איך געזאגט פאר מיין אייניקל זאלסט וויסן אונז לאז מיר דיך דא, אונז וויל מיר אז ווען אונז וועל מיר צוריק קומען דיך צו וויזיטן זאל עס אויסזען אזוי ווי יענע שטאט, ס'זאל זיין קליין ירושלים, הגם שיקאגו איז זייער א אידישע שטאט, ס'איז דא אסאך שיל מיט אלעם, אבער אז דער אייבערשטער האט דיך דא געשיקט האט ער דיך געשיקט אז דו זאלסט אויפטון. אריינברענגען דאס ווארעמקייט פון חסידות, אריינברענגען אידישקייט דא, אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי זאגט אייביג, איינער, א שליח האט אים געזאגט, אבער רבי, איים נאט סאטש א לערנעד רבי, וויאזוי קען איך גיין אויפטון פאר אנדערע, זאגט ער, א פסוק חומש קענסטו? זאגט ער יא, זאגט ער, דאן קענסטו דאך שוין מער ווי פון די גאנצע קהילה. ער האט דיך געשיקט דא עפעס אויפבויען, קענסטו דאך מער ווי פון די גאנצע קהילה, סאו יו טיטש דעם חומש. דו מיינסט מען מוז יעדן זאגן א חידוש פון רבי עקיבא אייגער צו פון צפנת פענח? ס'איז גוט! א פסוק חומש איז אויך גוט, אמונת השם איז די בעסטע זאך וואס דו קענסט מיט יענעם לערנען, עניוועי. א מענטש ווייסט נישט ווי ער דארף זיין. ס'איז געווען דער הייליגער רבי איז געפארן אויף ארץ ישראל. האבן אים ארויסגעראטעוועט אינמיטן די קריג געפארן אויף ארץ ישראל, ער איז אנגעקומען אויף ארץ ישראל איז די עדה החרדית איז געווען דעמאלטס די פרומע, בקיצור און זיי האבן די רבי האט געוואלט דארטן ווערן א רב ביי די עדה צו אפשר גאר די רב, דער הויפט רב און ווייסט דאך ס'איז דא אולד טיימערס מיט הארד ליינערס נישט יעדער לאזט יענעם צו למעשה האבן די נאנטע פון רבי'ן מחליט געווען אז אין אמעריקע איז נישט דא קיינער, ר' פנחס עפשטיין גייט נישט פארן אויף אמעריקע און די אלע אנדערע גייען נישט פארן און ס'איז בכלל ירושלים איז אן אנדערע כאראקטער, האט מען משכנע געווען דעם רבי אז ער זאל פארן אויף אמעריקע. כ'וואלט געוואלט עפעס מסביר זיין פארן עולם וויאזוי וואלט ווען אמעריקע אויסגעזעהן ווען ס'קומט נישט אהער אזא גרויסער כח ווי די רבי. ער האט אויפגעשטעלט אזויפיל מוסדות מיט אלעם, געטוהן פאר אידן, ער האט געזעגנט מענטשן גאנצעטע נעכט וואס דער עולם ווייסט נישט, ער האט ער האט מנדד שינה מעיניו געווען ווייל א איד האט געהאט א פראבלעם מיט א יוניאן מיט א פיס גודס, דער איד איז געווען אזא איבערגעגעבענע מענטש אז אזאנס איז נישט געווען נאך, איז למעשה האט ער געטוהן מורא'דיגע א שיינע זאך. אבער האט ער דען געוואוסט אז דא איז זיין פלאץ? ער האט געהאלטן אז ער איז דער בעסטער צו זיין ירושלימ'ער רב. שפעטער האט ער זיך ערשט געכאפט אז צו זיין ירושלימ'ער רב האט ער נישט געזען די מצב פון אינדרויסן. פון אמעריקע האט ער געזען די מצב גוט און ער האט נישט קיין מורא געהאט צו רעדן. אלע דארט האבן מורא געהאט, די ציונים האבן געשאסן, זיי האבן געטון אלע מיני זאכן. א מענטש ווייסט נישט וואו ער דארף גיין און פארוואס ער דארף גיין און וואס ער דארף דארט אויפטון. געדענק איך בין אמאל געפארן אויף טאהש.

דאנערשטאג ביינאכט, אבער די וועי ווי ווער גאוינג איז מען אנקומען שבת. צווייטנס איך קען אזוי נישט דרייוון, די ווינדשילדס האלט אין איין גיין פאר די אויגן אהער און צוריק און מען זעהט גארנישט א טראק קען מען נישט זעהן, עניוועי איך האב זיך אויסגעדרייט, איך האב מיך אריינגעשטעלט אין א האטעל און שוין. בייטאג איז שוין געווארן אביסל שוואכער די שניי, אבער איך האב שוין געהאט מיך מסדר געווען שבת.

דרייסיג מינוט, זאג איך אים, יעצט פארשטיי איך פארוואס דער אייבערשטער האט געמאכט ס'זאל שנייען איך זאל בלייבן דא סטאק אינעם שניי. ערב, אי, שבת מאכט איר אן אפיל אין בית מדרש און מ'גייט בויען א מקווה, זאגט די רב פיין ער איז מסכים מ'האט נישט קיין פראבלעם, און ברוך השם מ'האט געמאכט אן אפיל און ס'האט זיך געצויגן אבער מ'האט געענדיגט א מקווה. דער אייבערשטער שיקט א מענטש אויף א פלאץ זאל ער וויסן כי לא בחינם הלך הזרזיר אצל עורב, נישט אומזינסט האט דער אייבערשטער דיך געשיקט צו יענעם, פרט נאך דו זעסט נישט קיין שום. קאמען דינאמענעיטער צווישן דיר און די שטאט, זאלסט וויסן דער אייבישטער האט עפעס פאר דיר דא אוועק געלייגט, דארפסט ממלא זיין דיין תפקיד מיט דיין שליחות, כ'האב געמאכט די מקווה אין ארץ ישראל, בין איך דארט געזעסן זיבן חדשים, בין איך געווען ביזי מיט טשיילד פראטעקשן אויך, איז למעשה דורך די מקווה האט זיך פארראכטן צענדליגע מקווה'ס, און די רבנות האט געמאכט. טיילס אויף די מקווה אויף וואס די פרוי טרעט ווען זי טובל'ט זיך, אינעם בור, בור פון די טבילה, האבן זיי קיינמאל נישט געקוקט אז ס'זאל נישט האבן קיין קריצן, נישט נאר אין די בעק האט עס געהאט קריצן נאר אין די פראנט אויך, און איך האב זיי פארגעהאלטן האבן זיי געזאגט ביסט גערעכט, מאכט א נייע זאך אז צו קויפן טיילס מוז אויך דורך גיין די רבנות, ווער ס'געט א מכרז דארף וויסן וועלכע טיילס מען קויפט, ער זאל זיך קענען אויסרעכענען צו דאס פיט אריין אין זיין באדזשעט, שוין, ברוך השם פאר דעם האט מען פארראכטן עטליכע צינורות.

אין שיקאגא, ער הייסט טווערסקי, ער איז דער מילוואקיערס א זון אדער אן אייניקל אדער אן אור-אייניקל, איי דאנט קעיר, איז איינער פון מיין משפחה האט געמאכט די בר מצוה מיט א יאר צוריק, און צו מיר געקומען ווייל מען האט מיר געוואלט געבן חיזוק, די קינדער נישט, עס האט איינער פון די סימנים, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע, עי בי סי די אי עף, איינער פון די סימנים, איז געגאנגען צום רב, מען האט געמאכט ביי דעם רב די בר מצוה. און דער שייגעץ, דער שמוציאן, האט געהאט א חוצפה צו זאגן אז איך זאל נישט קומען. איך האב אים געהאט אין דער ערד, ווייל, ע, עטס כאפט נישט וואס דא איז געשען, דא איז געשען א מורא'דיגע טשעינדזש. אמאל האב איך מיך געוואטשט פאר ענק, כ'האב מורא געהאט, עטס וועטס דאס און יענץ און היינט האטס עטס מורא פאר מיר, ווייל אונז האמיר אנגעהויבן צוריק צו פייטן אזוי העווי. אז יעצט האט עטס נישט קיין השגה, אונז פיקט מען היינט אויף מענטשן וואס האבן יארן צוריק געטון די ארגסטע זאכן, ס'איז דא איינער ראביי בורעקעס, אודם פידתא בורעקעס, א רשע מרושע, ער האט געטאטשט שבתי וויגדער'ס טאכטער, אזוי שרייט זי, דו ווייסט וואס דא גייט פאר? ארייט, שבתי וויגדער אליינס איז אויך נישט געווען א גרויסער צדיק, ער איז געווען א נואף, ער האט געטאטשט פרויען וואס האבן געפרעגט שאלות, איז געגאנגען יאסי ניימאן און האט אים באצאלט געלט ער זאל פארן אויף בית שמש, האב איך געשריגן דעמאלטס יאסי דו שייגעץ דו, איך בין געווען א טענענט אין אַכציק בראד סטריט, זיין בילדינג איז אמאל געווען אַכציק בראד סטריט, ער האט עס פארלוירן, איך האב געזאגט יאסי ווי מעגסטו געבן חיזוק פאר אזא מענטש, לאמיר אים אויפפיקן און טראגן אין דזשעיל, דאס וועט זיין א חילול השם, ער איז געגאנגען ער האט אים באצאלט א דירה אין בית שמש, פרעג איך אים אין וואס זענען שולדיג די פרויען אין בית שמש, זאגט ער ס'איז אויסגעריבן מען טאר נישט פסק'נען שאלות, זאג איך אים אין א מקווה קען מען נישט שטופן איינעם, בקיצור יאסי איז געווארן א יורד ביז א יאר נאכדעם, ער איז געווען ווערט א. פאר הונדערט מיליאן דאלער געמאכט א שלעכט אינוועסטמענט אין וואשינגטאן די סי, און ער האט געמאכט א שטיקל א דריידל אויך אזוי ווי אלע גבירים, און די בענק געזאגט יו קענט גאו בענקראפט וויל פוט יו אין דזשעיל, האט ער געמוזט פארקויפן אַכציק בראד סטריט פאר צוויי הונדערט מיליאן דאלער צו וויפיל, און ער האט געמוזט באצאלן די באנק, און היינט איז ער אן ועני ואביון אויפן וויזשניצער נוסח, א גארנישט מיט נישט, כ'האב דעמאלטס געזאגט פלעינג וויט די ראנג הארס. איז למעשה זיין טאכטער איז נעבעך, כ'האב זי געהאט די פאריגע וואך, איז זי רעדט זיך נעבעך אויס די הארץ וואס מ'האט מיט איר געטוהן נעבעך, מ'האט איר צוגענומען די קינדער, זי האט זיך געשלאגן מיט בית דין, סוף האט זי צוריק באקומען די קינדער, די גאווערמענט האט איר צוריק געגעבן ס'איז נישט קיין חילוק, איך האב גאר מורא אז קען זיין אז ער האט גאר געטאטשט דאס מיידל אויכעט, ס'קען זיין, היינט.

טאטשט אן א פרוי און ער גייט איר פסק'נען? פוי! אט דער רב ברעקעס, זי קומט יעצט ארויס אז ער האט איר געטאטשט, און אזוי קומען ארויס כסדר נאך און נאך אויף די רבנים אז ס'איז א שרעק. סאו די לעצטע פאר יאר שלאגן מיר זיך צוריק מיט די רבנים, און אונז זעמער אסאך שטערקער פון זיי ברוך השם, ווייל די פצועים איז דא מער פגועים וויפיל ס'איז דא ערליכע רבנים.

אבער יעצט בין איך נישט געגאנגען ווי מען זאגט האבן מיט אים צו טון ווייל ס'איז געווען די שמחה אין אן אנדער בית מדרש און איך וויל מיט אזאלכע לאו לייפס נישט האבן צו טון. עטס מיינטס אז נאר דוד'ל טווערסקי איז א לאו לייף? די אלע טווערסקיס זענען לאו לייפס. זיי האבן א היסטערי אויך ווי אזוי זיי זענען אנגעקומען אויף מילוואקי און אן איידעם ביים פריערדיגן באבובער רב ר' בן ציון און זיי האבן שוין געהאט א קינד אויך און לויט ווי באבוב פארציילט די מעשה איז ער געווען נישט קיין ערליכער און באבובער רב האט אים געזאגט ער זאל אוועקפארן. און באבובער רב, ר' בן ציון האט נישט געלאזט אז מען זאל עדאפטן דאס קינד דארטן, ער האט געזאגט זאל ער מיטנעמען דאס קינד, איך וויל נישט האבן פון אים קיין זכר, און דאס איז די גאנצע. טיווערסקי, טיבער, די בויך. פארוואס הייסט עס טווערסקי? ווייל מען האט געגעבן צווייטע נעמען און זיי זענען געווען פארקאכט אין טבריה, האט זיך א נאמען געגעבן טווערסקי, די סקווערע חברה. שטייסט? לאז אפ מיט דעם אלעם, דאס איז א שמוציגע משפחה, ספעשעלי ווען זיי ווייסן וואס דא גייט פאר, ווייל ה ה ר' אברהם, גרויסער סייקיאטריסט, האט מיר אמאל געזאגט, אמאל פלעגן מיר ארייננעמען א פעישענט, מ'האט אים אויסגעפרעגט וואט, ווען, ווער, שלום בית, דאס יענץ, זאגט ער, טודעי די פירסט קוועשאן ווי עסק אים איז פוינט בלענק, ווער יו עווער רעיפט אר מאלעסטעד? דעטס די פירסט קוועשאן, זאגט ער, ניינטי פערסענט וואוד סעי נאו, ביקאוז דעיר עמבערעסד, און נאך א האלבע סעשאן הייבן זיי אן זיך צו עפענען. אסאך עפענען זיך גראד, אסאך נאך א יאר, אסאך נאך א האלב יאר, און דאס ווייסט מען. סאו אז דער טווערסקי דער אז דער שייגעץ ווייסט דאס, דאס איז זיין משפחה, איך מיין ס'איז גאר זיין זיידע, פעטער, און זיי ווייסן די אלע זאכן וואס דא גייט פאר, וויאזוי גייסטו מיך רודף'ן? איך בין דיין פראבלעם? האט איינער געזאגט אז ער האט אויך די זיגל פון די עדה החרדית, און אין מידוועסט אלע הכשרים גייט דורך דורך אים. שטייסט? אה ממילא ווי איך האב מיך געשלאגן מיטן שוויץ איז ער ברוגז, כ'האב אים אין דר'ערד, אים מיט די עדה, איך כאפ נישט, ביי מיר איז די עדה ארגער ווי ארגער ווי א רב א נואף, זיי זענען אלע נואפים דארט, זיי האבן געהאט א שוויץ ועוד רחמנא לצלן, און איך האב עס אפגעשטעלט ברוך השם, און ס'איז נאך דא פראבלעמס היינט אויך, קומט צו דא א יונגערמאן צו מיר שבת, מיין קוים איך גיין איינקויפן ערב שבת,

פאלן פאר לייף, אנגעהויבן צו גיין דיפרעשן מיט דעם, יו דאונט נאו וואט יור דואינג, זאגט ער, איי וואנט יו טו נאו יו שוד קיעפ איט אפ, דעטס אלל, דאס איז געווען די גאנצע, א גאנץ שבת אזוי, גאנץ שבת, יעדער געווען ביזי, ס'איז רבי ראזמאן, רבי ראזמאן, רבי, שטעל דיר פאר מ'האט מיר אפילו געגעבן אן עליה אין א שול, נישט דארטן ווי דער טווערסקי, כ'שעם מיך אפילו צו גיין אין זיין שול, איינער זאגט גיי. טשעפע דיך מיט אים, ביסט משוגע? ניין, מישן זיך צו טשעפען מיט א רב, זאלן זיי גיין אין דר'ערד, זאל דער טווערסקי האבן אזויפיל הצלחה אז ס'זאל אים נמאס ווערן און ער זאל גיין אין דר'ערד. איך האב א פראבלעם מיט אים? ער האט די זיגל פון די עדה החרדית, איך קען אים אויך געבן די זיגל. ס'איז דען דא כשר'ס דארט? ס'איז דא פאלען. באקום נאך היינט טעלעפאנען, יונגעלייט זאגן, דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט. ווארום זיי זאגן, א ספרדישער האט מיך אנגעכאפט מיטן בעדינג סוט, אויפן בעדינג סוט האט ער מיר אנגעכאפט די ערוה. נאר וואס, היינט שרייט יעדער. די מינוט מען נעמט זיך שרייען קומען אריין ס'איז דא צוויי משגיחים וואס איז יא דא. מען שרייט קומען גראד צו לויפן צוויי משגיחים און הע הע מען פירט אים ארויס הע הע הע מען זעצט אים נישט איין ווייל ס'איז דאך מסירה ס'שטייט זיך אליינס מען טאר נישט זיין א מוסר קעצל.

דאלער האב איך דעמאלטס באצאלט, און כ'האב געזאגט פאר די עדה זאלסט וויסן, איך שטעל אריין אין צייטונג אז יעדער מענטש וואס ער איז געווארן מאלעסטעט אין זשופניק שוויץ זאל קומען דא פיילן א קאמפלעין. אזוי ווי זיי האבן דאס געהערט האבן זיי געזאגט, ר' נחום, דינג נישט קיין דירה, אונז שפאר מיר צו דעם שוויץ, און אונז גיימיר דיך פאלגן. זיי האבן געוואוסט, ווען איך דינג א דירה זענען זיי פינישט אויף אייביג, זאל גיין אין אלע גוי'אישע און די פרייע צייטונגן וואס דארטן גייט פאר, און אזוי ווייסט מען אויך. יעדעס מאל זיי קומען זאגן מען זאל נישט מאכן די געי פארעיד, זאגט מען זיי דו האסט דאך א געי פארעיד ביי דיר אין שוויץ. זיי זענען אפגעפרעגטע מענטשן. שוין, בקיצור, ער האט די זיגל פון די עדה, איך האב נישט די זיגל פון די עדה. הע, מיר, מיר האט געזאגט דארטן איינער, ר' חיים דאווידאוויטש, מיט די עדה זאלסטו נישט אנהייבן ווייל זיי קענען שיסן אויך, איך זאג איך איין מינוט. האב איך געזאגט, אונז זעמיר געווען אין זשופניק דארטן אין חצר, איך לייג אריין די הענט אין מיין הויזן-טאש און איך זאג, זאג מיר ווי ווילסטו כאפן א קאווע, דו ווילסט עס כאפן אין קאפ צי אין זאדיג? איז ער אזוי אנטלאפן, ווען ער הערט אז איך בין אין ירושלים פארט ער אויף תל אביב, ער, זיי ווייסן זיי גייען נישט אנהייבן, ס'קומט זיך דא אן א ראצער, א לאו לייף, און ער זאגט מיר איך זאל נישט קומען צו עפעס א נעפיו וואס דארף האבן אביסל חיזוק, מיין שוועסטער איז געקומען, געדארפט האבן אביסל חיזוק, מיין שוועסטער האט זיך אפגעגעבן מיט מיין מאמען אפשר צוויי יאר, צוויי א האלב יאר יעדן טאג ווייל זי האט געוואוינט אין מאנסי, און מיין מאמע איז געווען דארטן אין פרידוואלד דארטן ווי דער דער משוגענער טווערסקי האט אנגעצינדן א יונגערמאן. איך ווייס דאס איז טווערסקי. עניוועי. און למעשה איך בין אנגעקומען איך האב אים געהאט אין דר'ערד איך האב געקלערט איך ווייס גיי מיט מיר אין מלחמה היינט שלאג מיר אונז צוריק ווי'ר נאט אפרעיד אוו עניבאדי אונז זאג מיר יעדן אריין און אונז לאך מיר פון ענק לוזערס. למעשה איז געשעהן פון הימל א מוראדיגע זאך הערט וואס איז געשעהן עס איז געקומען א מענטש צו די שמחה אין בית מדרש און עפעס א איד נעמט זיך שרייען אויף יענעם איד יו אר א פעדאפייל, נישט אויף מיר, נעמט זיך שרייען אויף א איד, יו אר א פעדאפייל, געט אוט אוו דיס סינעגאג אדערווייז איי וויל קאל די פאליס רייט עוועי, און ער נעמט ארויס דעם טעלעפאן און ער איז גרייט צו קאלן די פאליס, און די גאנצע שול האט עס געהערט, די אלע וואס זענען געווען ביי די שמחה האבן עס געהערט, ס'איז געווען ממש א ס'איז אזוי, אין די מאוויס קענען זיי נישט מאכן א שענערע מאווי ווי דאס. נישט אויף מיר האט ער געשריגן, ס'איז געווען א איד א חזר, ער האט אים געשריגן יו טאטש טשילדרען דיס פריידעי אין מקווה, שוין. געזונטערהייט. דערווייל האב איך דאך שוין געווינען די גאנצע זאך, דער רב האט זיך אומגעקוקט וואס דא גייט פאר אין זיין שול, עס איז געווען אין טווערסקי שול, ער האט געזען אז דא איז, העי, אז נחום ראזענבערג ארבעט דא אויך, ניין עס האט נישט געהאט מיט מיר, באט דער עולם איז מיט מיר, קומט ער, ער טוט מיר א טובה, ער געבט מיר מזל טוב, ניין איך האב נישט געוואלט מיט אים אנהייבן, איך האב עקסעפטעד די מזל טוב, אבער איך האב געטראכט ביי מיר, יא, דאס איז א אומפארשעמטע טווערסקי, דאס הייסט, ער דארף זיך אננעמען פאר די רבנים אין וויליאמסבורג פאר איצעלע פינף. און אין זיין שול האט זיך געדרייט א פעדאפייל וואס האט פרייטאג מאלעסטעט קינדער אין מקווה, הער וואס דא טוט זיך, ער דארף זיך אננעמען פאר די איידער חרדות, זיי האבן א געי בעט און ער דארף זיך אננעמען פאר זיי, ניין ניין ניין ניין, די די ראולינג דעיס אר אווער מיי פרענד, יא די רבנים גיי איך ענק צוריק שיסן און וועגן דעם, איך פיר א מערכה מיט די רבנים נאר וועגן דעם. איך זאג נישט חלילה קיין ליגנט, נאר איך געקענט באשטיין, ווייסט איך, דאס איז נישט מיין געשעפט, אבער איך פיר מיט זיי א מערכה נאר וועגן דעם, ווייל זיי זענען געווען וואס האבן געבעקט די חזירים, און זענען געווען אליינס חזירים, און זיי האבן געלאזט אז יעדער זאל געטינג אוועי פרי, פארוואס? ווייל זיי האבן נישט געוואלט זייער אישו זאל ארויסקומען, מוז איך זיי עקספאוזן אז זיי זענען די גרעסטע חזירים, דעטס אלל. איך וויל אויכעט מאכן דעם עולם אוועיר. אז דזשוליי די טוירד July the third, איך מיין אז דאס איז אינדעפענדענס דעי פאר קענעדע, איך בין נישט זיכער, איך מיין אזוי, איך מיין זיי האבן די פירסט דעי, איים נאט שור, July the third וועט זיין די law in effect אז מען קען קויפן קענעביס וויפיל מען וויל, וואס דארף עס דויערן ביז July the third אבער ס'איז שוין ליגעלייזט, נאר ס'דא אסאך קלייניקייטן וואס מען האט נאכנישט אויסגעסטרעטענט, איינע פון די קלייניקייטן זענען וויפיל אלט מען מוז זיין, ווייל זיי זאגן אז צו קויפן למשל אלקאהאל דארף מען זיין טווענטי וואן, איז פארוואס זאל מען מאכן דאס ווייניגער ווי אלקאהאל? אויף דעם איז דא א גאנצע דיבעיט נאך, אבער מען וועט ארויסקומען מיט א. נאכדעם איז דא נאך א זאך, זיי ווילן וויסן וויפיל מען מעג קויפן מיט אמאל. למשל אלקאהאל קענסטו קויפן וויפיל דו ווילסט, די שאלה איז וויאזוי מען וועט עס הענדלען יעצט. אבער עס איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, ווייל אפילו מען זאל זאגן אז דו דארפסט זיין איין און צוואַנציק, נעמט מען א חבר דארטן צו איינעם וואס ער קומט ארויס פון סטאר און זאגט היער איז א פיו באקס, געט מי סאם, און אזוי ווי עס קומט דאך יעצט זומער, שלמה המלך זאגט דאך הגיע עת הזמיר, עס איז שוין זומער, וויל איך נאכאמאל מעורר זיין פארן עולם, די ארגסטע פלאץ אז מען זאל פארן זומער איז קענעדע, עני פלאץ אין קענעדע, און איך וויל מעורר זיין דעם עולם, די וואס וואוינען דארטן אז זיי זאלן וויסן, אז זייערע קינדער זענען זייער זייער עלול אז זאל ווערן אנשטעקיג מיט דראגס, און איך גלייב נישט אז דער עולם וויל דאס, דא וויל איך בעטן דעם עולם מען זאל אין יעדן חדר רעדן פון דעם און אין יעדע סקול רעדן פון דעם ביי די יונגלעך און ביי די מיידלעך און מען זאל וויסן, מען זעט אין ארץ ישראל איז דא איינער וואס איז געווארן א חתן גייט ער ארום און טיילט חתן ציגרעטלעך, פרעגט ער פרעגט ער יעדן איינעם זאג מיר וואס ווילסטו, דו ווילסט א סיגרעט? אדער דו ווילסט קענעביס? און יעדער זאגט קענעביס, ער טראגט עס אין א שיסל דארטן, רבותי איך האב ענק געווארנט, דעטס אלל, כ'בין נישט דא ענק צו שלאגן אדער איינצוזעצן, יו העוו טו מעיק יור דעסיזשענס אן יור און, באט עט ליעסט איין זאך קענסטו נישט זאגן, דעט יו דידענט קנאו, בקאוז איך האב יעדן איינעם געווארנט און איי ספעלד איט אוט ווערי גרעפיקלי, כ'האב עס זייער זייער שטארק אויסגעספעלט גרעפיקלי, ענד איף יו וואנט טו געט אין טראבל גאו אהעד, ענד איף יו דאנט וואנט טו געט אין טראבל סטעי אוועי פראם די זאכן. און וואטש יור טשילדרען, טשילדרען זענען אינעסענט, מען געט צו איינמאל, א ירושלימער יונגעל זאגט מיר, ער זאגט מיר אפשר ווילט איר האבן א פעפעראס, זאג איך איך וואלט זייער שטארק געוואלט האבן, האב איך געזען אז דאס איז די קנאביס, זאג איך איך האב אבער א פראבלעם איך האב נישט קיין געלט, זאגט ער נעמטס צוויי איך געב אייך אן א געלט, הי וואס רעדי טו גיוו מי טו פאר פרי, זאגט ער איר'ט מיר שוין נאכלויפן, האהאהאהא, רבותי פליז וואטש יור טשילדרען, איי וואד העיט דעי שוד פאל אין אינאסענטלי, איי וואד העיט דעט דיס שוד העפן. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף רעדן, אזוי ווי אין די מאונטענס איז דא א קאסינא, און א קאסינא איז פארבונדן צו פארלירן אסאך געלט און אין איינעם מיט זנות, געווענטליך, כ'ווייס נישט וויאזוי דעי קאסינא ארבעט, באט אין אנדערע גרויסע קאסינאס ארבעט אז דו שפילסט דארטן א שעה אויף א באקערא טיש וואס דאס איז א טויזענט דאלער ארויף אראפ, טשעפ אנדערע טישן. געט מען דיר גראדע א האטעלס צימער אומזינסט, זאלסט קענען בלייבן דארטן ווי שפעטער דו ווילסט. און דעמאלטס קומט אריין די זונות קלאפן העלאו גוד איווענינג האו אר יו, און דעמאלטס ווערט פריי. ס'איז דא אין די מאונטענס יעצט א גרויסע קאסינא, די צוויי רישי הדור ימח שמום וזכרם אהרן מיט זיין מלייבן זענען א גרויסער חלק אין דעם. ווייל דער גאווערנער האט געוואוסט אז חסידישע אידן קענען זיך נישט עפארדן עס זאל זיין א קאסינא, בפרט נאך אין סאמער, טריליאנס און טריליאנס אוו דאלערס אינוועסטעט אין די קאנטריס מיט קעמפס מיט אלעם, איז ער געגאנגען און ער האט זיי אפגעקאלט, רעמעמבער איך וויל עטס זאלטס דאס לאזן דורך, מאכטס א שווייג און לאזטס עס דורך, דעמאלטס ווען עס איז געווען די גאנצע דיבעיט האב איך עס געזאגט אויפן האטליין, נו מ'טאר דאך נישט אויסהערן נחום ראזענבערג'ס האטליין. ווייל ס'איז א מניוול'ישע האטליין, יעצט וועט עטס זעהן ווער ס'איז א מניוול, אהרן און זלמן לייב צי נחום ראזענבערג, וואטש שוין צו וואס ס'גייט זיין, כ'האב שוין באקומען יעצט טעלעפאן קאלס אז ס'איז דארטן דא אינגעלייט וואס זענען פארכאפט, אמאל האט מען געדארפט פארן ביז אטלענטיק סיטי מיט א מעשה בוידעם, ס'איז א לאנגער וועג, און מ'האט דיך געפרעגט וואס טוסטו דארט אזוי דא, קען ער זאגן ס'הייסט איך קום דאך ארויס צו מיין ווייב, זי דאך אונז מ'איז דאך דא אויף זומער, און ס'איז אינגאנצען צוויי שעה, סאו עטס האטס געוואלט שפילן ענקער שייגעץ שטיק, עטס האטס עס מצליח געווען. ווען די אלע קעמפס שטעלן אראפ זייער פיס אז זיי ווילן בשום אופן נישט, וואלט עס נישט דורך געגאנגען, נאר יעדער האט געזאגט ווי וואנט עס, ווי וואנט טו בי גוד וויט די גאווערנער, און וואס איז צו טון ווען דער גאווערנער האט פארלוירן, די זנות בלייבט דא, געדענק ס'איז געווען יארן צוריק מען האט זיך געדארפט שלאגן האט מען געבעטן יעדע קעמפ זאל געבן צושטייער האט רבי אידל געגעבן פֿינף טויזנט דאלער, איז דא א קעמפ מגן אברהם אזוי מיין איך ס'איז געווען דעמאלטס א מיידל קעמפ, און זיי האבן געגעבן אסאך מער. האבן זיי געפרעגט רבי אידלען דו האסט דאך קיין עין הרע אזויפיל און אזויפיל טויזענטער קינדער אונז האמיר אינגאנצען צוויי דריי הונדערט קינדער פארוואס געסטו אזוי ווייניג זאגט ער ווייל אונזערע קינדער ווערן נישט פארכאפט אין דעם אזוי האט זיך דער טיפש ער זאל פאלן אין קבר זיך איינגערעדט אז אונזערע קינדער אונזערע בינזערע שמינזערע זיין אייגענע זון חזקי איז געווען א פרענזאק וואס נישט דא זיין גלייך און דער איידעם דארטן וואס ער האט דארטן דעם וואלנער האט אפגעטרענט די קינדער. און וויגי זאגט ווען די מיידלעך רופט זיי ביי דעם ערשטן נאמען און מאכט מיט זיי דזשאוקס, עה קאם אן. סאו ר' אידל האט זיך איינגערעדט אז אונזערע קינדער זענען אנדערש, ליטל דאז הי נאו, און ס'איז די זעלבע זאך. איך געדענק ווען איך האב געמאכט די מקווה אין גיבערס פארן וויזשניצער רבי'ן ר' מאטעלע, איז פלעג איך אוועק פארן פון דעם ראוד, ס'דא דארט א ראוד וואס דאס טראגט דיך ארויס ביז, איך מיין ס'איז די פארטי טו קעגן איבער איז דא דארטן א דעי קעיר א דעי סקול, סאליווען קאונטי, איך דענק נישט פונקטליך, אבער ווען איך האב מיך אפגעשטעלט דארטן צו מאכן א רייט טורן, דארט ערגעץ איז דא די באולינג לענס, איך האב געמאכט א רייט טורן ווייל איך האב געוואלט ארויפפארן אויפן סעווענטין, און עס איז געווען ביינאכט, ווען צען זונות האבן באלאקעוועט אויף די זייט אויף יענע זייט, האסט נישט געקענט דורכפארן ווייל דו האסט געמוזט דיך אפשטעלן ווייל עס איז דאך דארטן דא א סטאפ סיין, בין איך געגאנגען, איך האב געזאגט דעמאלטס פאר ר' מאטעלע זאלסט וויסן, טראגסט ארויס די בחורים דארט אין קעמפ, האסט געזוכט א שטיל פלאץ.

ווען זיי ווילן, נאר די זונות טענה'ן זיי האבן נישט קיין מורא פאר די פאליס ווייל די פאליס זענען שותפים אין די זנות, אבער ווען מען זאגט ס'איז נישט דא איז נישט דא, איז יעצט וואס גייט יעצט זיין? זענען זיך דרייען זונות דארטן ארום און ארום אין דעם האטעל סביב, ארום און ארום און ארום און ארום, וואס וויאזוי גייט אונז דאס קאנטראלירן? האו יו גאנא סטאפ איט נאו? נאר די צוויי רשעים אהרן מיט זלמן לייב. ס'איז געשטאנען אין צייטונג, די גאווערנער האט זיי אנגעקאלט, געזאגט ליסען דאונט סטאפ אווער פראגרעס פאר די קעסינאו, ווי ניד איט, ניד איט פאר די מאני, ענד וואן דעי יו וויל ניד א פעיווער פראם מי, איז געשטאנען אין צייטונג, האבן זיי זיך געבויגט, סאו וואס גייט יעצט זיין? איז איך ווייס ענק נישט וואס צו זאגן, איך האלט על פי הלכה.

און איך האב געשריגן שוין צען יאר צוריק, רבותי ס'טאר נישט דורכגיין, און שוין, קיינער האט זיך נישט געזארגט, איז במילא גייט עטס יעצט האבן א יענעם ימים טובים חלילה. יעצט שטעל דיר פאר א קאמבינא, א קאמבינא הייסט מען טוט קאמבינירן דאס מיט דעם, שטעל דיר פאר די פרוי זיצט זומער א גאנצע זומער אליין, זי ווארט נעבעך יעדע נאכט איר מאן זאל קומען, און דער מאן זיצט דא אין שטאט אליינס און ער ווארט אז דאנערשטאג נאכט זאל קומען ער זאל קענען גיין אהיים מיטן ווייב מאכן זיי ביידע א חשבון וואס דארף איך מיך משוגע מאכן דער מאן איז נישט דא גייט זי אויך אין די קאסינא און זי'ט דארטן טרעפן יונגעלייט. די מאן העט איר פרעגן מיר ווילסט אויסגיין העט זי זאגן שור ס'וועט זיין א א צענטראלע פלאץ זיך צו טרעפן און ווידעראום מיטן מאן גייט אויך זיין די זעלבע ער העט זיצן און בענקען נאכן ווייב א גאנצע וואך און ס'איז דא אזא לעבעדיגע קאסינא העט ער זיך דארט טרעפן ער העט מאכן דארט א לעבן און נאכדעם וואס גייט זיין נאכדעם גייט זיין אז זומער און מ'מ'מוז דאך פארן אין קאנטרי מ'מ'מוז דאך מ'מוז גארנישט. רבותי, די גאנצע קאנטרי ווער ס'האט עס אויסגעטראפן איז איין שטיק זנות, דעטס אלל איטס מעיד פאר. די מחנכים האבן געהאלטן אז די קינדער דארפן ארויסגיין אין קעמפ און אין קאנטרי, די בחורים דארפן ארויסגיין אין קעמפ און אין קאנטרי אבער נישט די פארהייראטע פרוי, דו האסט דאך א מאן יו העוו טו סעטיספיי היז נידס, ענד אין די סעים טיים יו העוו טו סעטיספיי יור נידס, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ביקאוז אז דו וועסט לאזן דיין מאן גיין, דאס יאר איז די סכנה זיבעציג מאל מער וויפיל ס'איז געווען פאר א יאר און פאר צוויי יאר און פאר דריי יאר און אלע יארן, און איך זאג נאכאמאל על פי הלכה, טאמער א פרוי לאט איבער די מאן דא אין שטאט און ער גייט זינדיגן איז זי א שותפות אינעם זנות, און אז זיי קריגן עידס איטס באוט אוו דעם'ס פאלט, איז נאובאדי טו בלעים, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'וויל זאגן נאך א זאך אז רוב קעמפס און קאנטריס זענען געבויט מיט אלטע האלץ, א אלטע האלץ ווער ס'ווייסט אויב ס'געשעהט א פייער פלאקערט עס אפ אין מינוטן, און איך זאג שוין יארן לאנג פאר מ'פארט ארויס אין קעמפ און אין קאנטרי ס'דארף זיין קאנטרי סעיף, פונקט ווי כ'האב גערעדט פאריגע וואך אז מ'זאל וואטשן וועגן די קאונסלערס מיט אלעם, מ'דארף אויך וואטשן אז די קאנטרי זאל זיין סעיף צו די קעמפ זאל זיין סעיף, עטס ווייסט וויפיל הונדערטער קעמפס מיעטן נישט די קאודס? נאר פארוואס טוט מען גארנישט? ווייל מ'געט שוחד. יעצט דער רמב"ם זאגט ווען א מענטש זאגט אלך איך וויל גיין ואמסור איך'ל מסר'ן האט ער א דין ווי א מוסר און ס'איז מורידין ולא מעלין. יעצט איך האב א שאלה צו פרעגן ווען איינער זאגט נישט כ'וועל גיין מסר'ן נאר איך האב שוין גע'מסר'ט איז ער אויכעט א מוסר און טאמער יא קענט עטץ מיך אלע מנשק זיין ווייל איך האב שוין געקאלט די גאווערמענט איך בין אן טאפ אוו דעם סיטועשן ס'איז אלטע צובראכענע קעמפס, ס'איז אלטע האלץ, כ'בין אמאל געווען אין א קעמפ, איך געדענק נישט וועלכע ס'איז געווען, אבער ס'איז נישט וויכטיג, וואס די טיר אין די טוילעט און אין די שאוער האט זיך נישט געהעריג צוגעמאכט, און ס'איז געווען אזא רומינג הויז ווי צען פאמיליעס זענען געווען דארטן, געווען אפאר שטאק, צוויי שטאק, און ווען א פרוי האט גענומען א שאוער, ס'קענט אריינקוקן אלעס פון די זייט, ס'איז אנבעליוועבל דאס חאזעריי, באט נישט דאס ווער איים קאמינג פראם נאו. יעצט קום איך וועגן אן אנדערע זאך. יעצט אין די קעמפס געבט מען נאך אביסל אבאכט, עס איז דא אינספעקטערס, אבער אין די באנגעלאוס קומט קיינער נישט אינספעקטן. וואס געשעט אויב ס'ווערט א פייער? איך זאג דיך דאס שוין יארן מען דארף וואטשן, יעצט הער איך אז ס'איז אין עפעס א קעמפ איז ארויסגעפארן נאך פארן זומער, עס איז געווען א שריפה און דריי בחורים זענען ערנסט פארברענט. גוט פאר דעם און גוט פאר די הנהלה ביקאוז מ'האט ענק געווארנט. יעצט וויל איך ענק זאגן, איך האב געהאט אן ערנסטן דיבעיט מיט דעם וועם כ'האב געדארפט האבן, היי היי אפישעלס האב זיי געזאגט איטס אלל באלאוני, קוק רעכניץ מיט רייכבערג, זיי האבן באצאלט פאר די פאליס צוואנציג טויזענט דאלער פאר א גאן, זאג דו קענסט נישט די אידישע פאלק, די זענען די רייכסטע פאלק וואס איז דא, ווייל זיי קאסט גארנישט קיין געלט, פארוואס? ווייל זיי זענען אלע אויף פוד סטעמפס און וועלפעיר מיט זיבן נעמען, און סעקשן עיט מיט סעקשן ניין מיט סעקשן טען, דו גייסט נישט א א און זיי צאלן נישט קיין טעקס געהעריג אויך נישט, יור נאט גאנע פייט דעם, יו פיפל אר קאנסידערט פאר, און חוץ פון דעם איז די גאווערמענט זייער פיין פאר קינדער געבט מען קינדער געלט מען געבט פוד סטעמפס מיט אלעם, עניוועי האב איך זיי געזאגט זאלסט וויסן איין זאך געלט האמיר אונז גענוג צו קויפן אלע פאליטישענס מיט אלע אפישעלס ווי האב נאו פראבלעם באט סעיפטי איז אין יאר הענט טו טשעק איט אוט מען דארף מאכן נייע געזעצן און יעדע באנגעלאו קאלאני און יעדע אלטע הויז אויב סאיז א ראומינג הויז דארף מען דאס קומען און אינספעקטן. נישט נאר אויב ס'איז א קעמפ וואס איז נאר קליינע קינדער זענען אין דעינדזשער, און עלטערע מענטשן נישט, און מידל עידזש נישט, און זיי האבן מיר געזאגט דו ביסט גערעכט, און זיי ארבעטן אויף דעם, ס'איז נישט א זאך וואס איז יעצט נולד געווארן, איך ארבעט שוין אויף דעם באלד צוויי יאר, און ווי כ'האב זיי געזאגט, איטס אלל באלאוני באלאוני באלאוני, און נאכדעם האב איך זיי געזאגט, איך וויל ענק פרעגן נאך א זאך, ווען א מענטש וואוינט אין אן אלטן ווילימסבורגער הויז און ס'איז דא לאמיר זאגן זעקס שטאק צו פינף שטאק צו פיר שטאק און ס'איז דא דארט דרייסיג צו צוואנציג צו צען טענענטס וואס יעדער איינער האט נישט א דאגי און א קעצעלע נאר יעדער האט זיבן אכט ניין און צען קינדער און דו קומסט אראפ אונטן טאמער איז דא א פייער איז אזוי אויב די סטעפס ווערן פארברענט איז א כפרה אויף די אויף די אלע וואס זיי וואוינען דארט ווייל יו נעווער מעיק איט אוט אבער אפילו ווען דו האסט גענוג שכל און דו האסט געהאט מזל און ביסט אנטלאפן נאך מאטש מאר ביפאר וועי וועי וועי ביפאר ביסט אנטלאפן האסט געהאט ווי מען זאגט יו ווער עיבל טו דו איט. וואנס יו געט דאון סטערס און ס'איז דא זיבעצן קערידזשעס מיט סטראולערס, ווי גייסטו יעצט לויפן? דו קערסט דיך איבער טראגנדיג א קינד איין קינד אין די האנט און די צווייטע כאפסטו אן וואס זי קען שוין וואקן, און דערווייל איז די סטראולער יו באמפ אווער איט, די לייט איז אויסגעגאנגען אין בילדינג ווייל ס'איז דא א פייער, סאו וואס גייט דא געשען יעצט? וואטס גאנא העפען? ווער איז די סעיפטי פון אונזערע קינדער? האמיר א גאווערמענט סעיפטי מיט פייער סעיפטי און זיי טוען פייער לעשערס גייען ארום, זיי געבן. עטס לעקטשערס, וואט פאר? קום אריין אין יעדן הויז אין ווילימסבורג שפאר עס אפ, איטס נאט סעיף, און מען טוט אין דעם אויכעט שוין, דאס איז שוין באלד דרײַ יאר וואס מען טוט אין דעם, ענד עווענטשעלי איטס גאנע ברעיק טרו, סא אזוי ווי יעדע זאך, דזשאסט גיוו איט א טשענס, און דעם זאג איך, איך האב אזויפיל זאכן וואס איך ארבעט, ווען עטס זאלטס וויסן, וואלט עטס נישט איילעך וואמסער, איך האלט שוין נאך דעם, איך האלט שוין יארן נאך דעם, און איך גיי ענק אויסלערנען איין זאך, זאלטס לאזן אלע סאקמערע קאקמערע זאכן ביי ענק אין אפיס, אונז וויל מיר אז אונזערע קינדער זאלן זיין סעיף. יעצט רבי אידל'ס קעמפ איז גאנץ סעיף ביקאוז ס'איז דארטן דא בריק, כמעט רובם ככולם זענען זיי בריק, דא א נייע באנגעלא, אבער וואס איז מיט די אלע אנדערע קעמפס, ער האט געכאפט אן אלטע באנגעלא און מ'האט שוין אנגעמאכט אויף דעם צוואנציג יאר געלט און יעצט פאקט מען אריין דארטן קינדער, נא נא איטס נאט גאנא העפן, און איך זאג ענק נאך א זאך, טאמער א קינד העט פארברענט ווערן, א בילדינג העט אפברענען, א קינד העט פארברענט ווערן, זאלט איר וויסן די גאווערמענט ווייסט אז ס'האלט נישט אויס לויט קאוד, דעי נאו אלרעדי.

איך ווייס נישט וואס ס'האט אינעווענדיג ווייל ס'איז דא אסאך מינים, אבער וואטעווער איט העז איז עס שוין לאנג לאנג לאנג נישט אין עפעקט, ס'איז שוין קעמיקלס וואס זענען אויסגעוועפט. ממילא וויל איך זאגן פאר יעדן איינעם אז דו שיקסט דיין זון אין קעמפ, ספענד די דעי, פאק אריין די קינד אין קאר, פאר ארויס מיט אים, און זיי בודק ווי ער וועט גיין שלאפן, זיי בודק די לעיבלס אויף די ווענט פון די עקסטינגווישער, און טאמער זעסטו ס'איז א פראבלעם, זאג פאר די קעמפ, איף יו דאנט פיקס איט וויטין ען אווער, איך בין א טאטע, איך האב באצאלט, און איך רוף שוין אהער די פייער דעפארטמענט, און דעטס גאנע בי די ענד. זיי וועלן אפשפארן די קעמפ פארן גאנצן סיזען, ווייל זיי קענען אויך זיין ביטשי. נישט נאר עטס זענטס ביטשי, זיי קענען זיין בעסערע ביטשעס ווי עטס. עטס זענטס אזאלכע רשעים,

סאו אונז ווייס מיר אז טאמער ס'זאל זיין די מינדעסטע פייער איז די גאנצע הויז אין דזשעפערדי, און איך זאג ענק נאכאמאל, איך זאג ענק באמת, נישט קיין ליגנט, ס'איז נישט קיין אלך ואמסור, איך זאג ענק צו, ס'איז נישט קיין אלך ואמסור, ס'האלט שוין לאנג לאנג לאנג לאנג לאנג נאך ואמסור, יעצט יעצט ווילטס מורידין ולא מעלין, קומטס ווארפטס מיך אראפ.

און אז איך וויל רעדן וועגן טשיילד סעיפטי, עט עטס מיך נישט שיסן און לייגן בליטש אין די אויגן, אלל דעט גארביטש איז גאנא סטאפ. דעטס איט. יעצט וויל איך רעדן פון נאך זייער א וויכטיגע זאך. ווער זאגט אונז אז די עסן איז סעיף? ווער זאגט אונז? איך האב שוין געזאגט די גאווערמענט אפאר מאל, איך וויל האבן אן אינספעקטער, אן א גוי'שער אינספעקטער, די גאווערמענט געט דאך לאנטש פראגרעמס, זאלן אינספעקטן ווי פריש די עסן איז. ווייל זיי האבן אזעלכע מאשינען, זיי קומען אריין, זיי רירן אן אפילו א פראוזן זאך, אלעס. ס'זאגט זיי עני עווריטינג אלל אבאוט איט. איך וויל וויסן ווי פריש זענען אונזערע עסן וואס מ'געט פאר די קינדער. דער רשע רבי אידל, כ'געדענק עס ווי היינט, מיין ברודער האט נישט ליב געהאט קיין לאקשן, און רבי אידל האט געגעבן יעדן טאג לאקשן מיט טשיז ווייל דאס האט ער געשנארט פון עפעס א פעקטערי פון חוסטער לאקשן און פון מהר א, בקיצור דער רשע האט אויסגעהערט יעדן טעלעפאן און דורכגעליינט יעדן בחור'ס בריוו אין די פאסט. מיין ברודער האט אהיים געשריבן אז מ'געט יעדן טאג לאקשן מיט טשיז, איך גלייך נישט לאקשן און טשיז, איז געגאנגען דער רשע מרושע האט אים אויפגעשטעלט אין חדר אוכל פאר יעדן, און ער האט אים ארויפגערופן און האט אים געגעבן א גרויסן טאפ לאקשן מיט טשיז און געזאגט נא עס, וואט איז דיס אלל אבאוט משוגענער. דאס איז וואס א איד האט אמאל געזאגט, איך בין נישט אזוי ברוגז אויף היטלערן פאר די אידן וואס ער האט צוגענומען ווי דעם וואס ער האט דא געלאזט, ער האט געדארפט דעם רבי אידל אויכעט שיקן דארטן אין קאנצענטרעישן קעמפ און אים נעמען דעמאלטס. משוגענער! א יונגל זאגט איך בין נישט צופרידן, איך גלייך עס נישט, איי דאנט לייק איט, עס קומט זיך אים עפעס פאר דעם, האט ער דאס אויסגעהערט און ער האט אנגעהויבן צו נוצן זיין רשעות, רררררר! דער מענטש איז געווען א היטלעריסט, א געליטענער. און זיין זון דוד איז נישט קיין קלענערער משוגענער. ווען יענער זאגט כ'בין נישט צופרידן, ווילסט אים נישט מאכן עקסטרע צו עסן? מאך אים נישט. פרעג אים אז ס'וועט זיין אביסל קאקאו מיט צוקער אויף די לאקשן וועסטו עס יא ליב האבן, אפשר די טשיז נישט געווען וואס ער האט ליב געהאט, נע דאס איז געווען די אלטע פארביסענע הארט טיימערס ברוך המקום שהרגם. נישט אלע אידן חלילה, אידן זענען געווען זייער ערליך דארט, זיי זענען וואוילע אידן, נאר די משוגעים האט מען געדארפט אראפנעמען. ליפא פרידמאן האט געהאט, ער האט געהאט א באנק ערגעץ, ווייס איך אין וועלכע שטאט, און דער זון האט אים אייביג געבעטן, דער עלטסטער זון, נישט אברהם, אברהם איז דאך א חסר דיעה, ווייל דער טאטע זאגט ער האט אים נישט געמאכט מיטן קאפ,

איך זעה אז דו ביסט גרייט צו פארן יעצט אויף סאטמאר. ס'איז א באנדע חיות געווען, און מ'האט זיי אויסגעלערנט צו זיין גרעסערע חיות, און דאס הונגער איז געווען גרויס, קיין עסן איז נישט געווען, יעדער איז געווען האלב משוגע. מיר האט דערציילט וואלף גענאט, ער איז געזעסן אין סעגעט אין מארמארעשן שול, האט דאך שוין נישט געהאט וואס צו טון נאכמיטאג, ווייל די ביזנעס איז דאך שוין נישט געווען, ווייל פארשטייסט דאך מ'האט נאר פארמיטאג געמאכט ביזנעס, דארט זענען געזעסן אידן, מ'האט זיך ארומגעריסן, מ'האט געווארפן לייכטערס מיט אלעס. זאגט מיר וואלף גענאט פארוואס האט מען דאס געטון? זאגט ער ווייל יעדער נעבעך געווען הונגעריג און אהיים גיין אהער האט מען נישט געקענט ווייל דאס ווייב האט געשריגן די קינדערלעך שטארבן פאר הונגער און אזוי האט עס אויסגעזען האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט איך וויל וויסן עטץ באצאלטס פאר דעם פאנד ווייס איך ווי פריש ס'איז איך האב זיי געזאגט ס'דא די כפרות וואס זענען האלב טרייפה עניוועי מען זאגט איך ווייס נישט היינט צו ס'איז אזוי די כפרות פלעגט מען לייגן אין פריזער און דאס האט מען געגעבן פאר די בחורים און וועגן דעם פלעג איך אלץ זאגן אז די בחורים נאכן קעמפ זענען זיי נישט צום דערקענען, זענען געווען אזאלעכע אויסווארפן, זיי האבן אזאלעכע שייגעץ שטיק אפגעטון אין קעמפ ווייל די טרייפענע טשיקנס האט געהאט א גרויסע השפעה, האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט איף דיס איז טרו ווי העוו טו נאו אבאוט איט, לאמיר זאגן אז ס'איז געזונט, כ'וועל נישט זאגן אז עס איז געווען פארפרוירן און עס ווערט עס אויסגעזונט, לאמיר זאגן עס איז געזונט באט. ווי אר פעיאינג ענד די גאווערמענט איז פעיאינג דאונט ווי העוו טו נאו אבאוט איט? זאגן זיי ביי אלל מיענס יו העוו טו נאו אבאוט איט דערס נאו דאוט סאו דאס זאלט איר וויסן ס'וועט קומען אן אינספעקשן און זיי וועלן פסל'ען אלע זאכן וואס עטס האטס אנגעגרייט איך בין געווען אמאל אין א גראסערי סטאר וואס איז אפן נאר זומער און ס'איז געווען סוף זומער שוין פרעג איך אים וואס טוסטו מיט אלע לעפט אווערס זאגט ער ער לייגט עס אוועק אויף נעקסטע יאר קיינער ווייסט נישט ס'איז גוט געפאקט. אמאל לייגט מען עס אין פריזער, דעם זאג איך אייביג אן, ווען ס'קומט די נייע סיזען זאלט עטס נישט קויפן די גראסערי סטארס, טשעקטס גוט די דעיטס, און עטס זאלטס אויך וויסן אז אפילו די דעיט איז גוט איז אויך א גרויסע פראבלעם, ווייל זייער אסאך מאל ווערט א טראק סטאק אויפן וועג, און זייער אסאך מאל ארבעט נישט די פרידזשידעיר, באט די דעליווערי העז טו גאו אן, און ממילא. געט מען צו עסן פאר די קינדער זאכן וואס איז נישט פריש, און אייער אויב ס'איז נישט פריש, צו מעיאנעיז וואס איז נישט פריש, איז ברענגט עס די גרעסטע פראבלעמען און די גרעסטע קרענק, ס'הייסט סעלמאנעלע און נאך אזוי ווייטער, אונז אונז וויל מיר האבן נארמאל, אונז וויל מיר שוין נישט מער ליידן פון די משוגעים, דען צו די גאווערמענט, ס'מוז קומען א אינספעקשאן כאטש איין מאל א וואך, און זאלן ארויף שטעלן א צעטל, דיס פעסילעטי וואז אינספעקטעד דען און דען, און ווי פאונד איט עי בי סי. ס'דא וואס זיי געבן אזאלעכע דאס גרעידס. און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, אז מ'עסט פון וואס א מייזל האט איבערגעלאזט איז עס די גרעסטע דיזיזעס דא צו זאגן וואס איז דער ענין מ'עסט וואס א רעבעלע האט איבער שיריים ווייל דאס אז א מייזל האט איבערגעלאזט איז עס מעורר אלע מיני קראנקייטן איז דאך א מידה טובה איז דאך מרובה ממידת פורענות איז אויב מ'עסט וואס א צדיק האט איבערגעלאזט איז עס מאכט עס אלע גוטע זאכן. יעצט וויל איך פרעגן איין קלייניקייט. ווער נעמט קעיר אויף די מייז און די ראטן וואס זיי דרייען זיך דארט? ווער נעמט קעיר אויף די קעצלעך? מען האלט קעצלעך זאלן כאפן די מייז, רייט? און אינדרויסן ליגט די קעיקס מיט אלעם, ס'איז א גרויל וואס דארט גייט פאר. איז בקיצור, זאגט מען איינער אבער קיינער נישט געשטארבן, זאג איך קודם ווייסטו נישט, און נאכדעם איינער קעטשט א קראנקהייט אויפן מאגן עה ליידט ער א גאנץ לעבן, ער ווייסט נישט פון וואס דאס קומט, און נאכדעם געבט מען זיי שווערע ענטעבעיאטיקס מען זאל זיי היילן. נו, אויף דעם שיקסטו דיין קינד אין קעמפ? כ'מיין, טינק עבאוט איט. טינק עבאוט ווען דו ביסט אין קאנטרי און ס'איז באפאלן דיך א מחנה מיט פליגן און מיט מאסקיטן און ס'פאלט דיר אריין אין עסן וואלסטו עס געגעסן? ניין! און וואס איז דיין זוהן שולדיג צו דיין טאכטער? סאו דאס איז אלעס זאכן וואס מען דארף נעמען קער. נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס מען מוז נעמען קער און דאס איז אז מען דארף אובאכט געבן ס'זאל זיין א געיט ארום און ארום. העז טו בי א געיט. א גוי זאל נישט קענען זיך אריינכאפן ביינאכט. און ס'מוז זיין ווידיאו אלל אראונד מיט לייטס. נישט זענען די קינדער אין דזשעפערדי. ווי די אראבער קענען קומען שיסן, דו ווייסט וואס טוט זיך היינט אין אלע פאבליק סקולס איבעראל ווי ס'איז דא אזאלכע פלעצער, יעצט ווייסט נישט וויפיל רציחות ס'גייט דארט פאר, יעצט האסט נישט קיין השגה, מען האט יעצט אויכעט געשאסן אין דעם שטאט און אין דעם שטאט, אונז וויל מען דאס נישט טאלערעיטן אין קעמפ, אונז וויל מען נישט הערן אז מען האט געשאסן א קינד אדער צוויי אדער דריי אין א קעמפ. ווי דאנט וואנט טו היער דעט. און נאכדעם דארף מען וויסן אז די קאונסלערס דארף מען אויכעט וואטשן, זיי זענען גארנישט קלענער ווי די גענגסטערס, און מען דארף אויכעט זייער זייער אבאכט געבן און פרעגן די קעמפ, ווער איז דער שומר א גאנצע נאכט ביי די טיר, ס'קומט אריין שיפמענטס, כ'געדענק צו צוויי יאר צו דריי יאר צוריק וואס איז געווען אין באבאווער קעמפ א טראק, איז אריין געקומען, דער דרייווער איז אריין ביז אין א בעדרום פון א בחור און האט געכאפט דריי בחורים, אונז ווייסט מען פון דריי, זיי האבן עס אויסגעמעקט, אבער די טאטעס האבן געליטן און זיי האבן געבעטן ביי אונז העלפ מען זאל זיי שיקן ערגעץ, פון דריי ווייסט מען, קומט אריין אינמיטן א קעמפ ביינאכט, דער איז נאו סאטש טינג, ס'איז דא, מ'עיק שור, דער איז נאו רול עגענסט איט. באט ס'מוז זיין א השגחה תמידית איינער זאל עפענען דעם טויער און מאכן זיכער וואו יענער גייט און אז ער האט איין טראק אראפצולאודן זאל ער נישט אריינלאזן א צווייטן אזוי ווי אין א פעקטערי זאגן אנטשולדיגט יו העוו טו וועיט ביקאוז מיט דעם וואס דו לאזט אריין אן אנדערן דזשעפערדייזטו די סעיפטי. יעצט דאס גייט זיך נישט אליינס טשענדזשען נאר אז יעדער טאטע וועט צולייגן א האנט. ס'איז נאר דא איין עצה, לייג צו א פלייצע. יעצט אז דו גיסט אליין גיין, דו ווייסט דאך ווי משוגע ער איז, און רעדט אזוי שנעל און ציטערט און קעקעצט, יור נאט גאנע געט עני פלעיס וויט הים, ער איז א אויסגעשפראכענער משוגענער, דו האסט איין ברירה, צען טאטעס זאלן גיין מיט איינמאל, דעטס אלל. און עספעשעלי די טאטעס וואס זיי צאלן פול פרייז, ווייל נאכדעם וועט ער דיר זאגן, אה, איר צאלט נישט, דאס הייסט אז דו צאלסט נישט איז דיין זון א קרבן ציבור? נאו וועי, לאז דאס נישט צו. העט זיין אפאר חברה, די חברה זענען ווי מען זאגט צאלערס, און זאל זאגן, אנטשולדיגט, אונז וויל מיר האבן לאו ענד ארדער, דעטס אלל. ביי אונז גייט אזוי, דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל מאכן קינדער, יעדן יאר מוז מען מאכן א בעיבי. נאו פראבלעם. וואס טוט זיך נאכדעם מיטן קינד? ס'איז אויף גאט'ס וועלט. דא שיקט מען אין ישיבה, דא שיקט מען אין חדר, דא אין קינדערגארטן, דא שיקט מען אין קעמפ, יו דאונט איווען נאו ווער די קעמפ איז. ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך. האסטו אמאל געזען אין וואסערא בעט דיין קינד שלאפט אין קעמפ? דיד יו עווער טשעק אוט די בעד? דאס איז פול מיט בעד באגס, ס'רייסט אים א גאנצע נאכט, וויאזוי לאזט מען דאס צו? ס'איז א מאדראץ וואס איז געווען אמאל זעקס אינטשעס דיק, ס'איז היינט אפילו נישט א האלבער אינטש, דער אייזן אונטערן בעט איז שוין לאנג לויז, ווען מען לייגט זיך אריין ציט זיך עס אראפ, סאו וואט גיווס סופארט טו די טשיילד? די טשיילד איז גראואינג, יו אר קילינג היז בעק! ברענגט מען א האלץ, מען לייגט אונטער א האלץ, א האלץ איז נישט קיין סעלושען, מען קען נישט שלאפן אויף א האלץ מיט א. מעטרעס וואס איז אינגאנצן א האלבער אינטש דיק און ס'איז שוין באפישט פון די לעצטע דרייסיג יאר, מ'דארף אינסיסטן, מ'דארף טשענדזשען אלע מאדראצן מיט אלע בעטן זאלן זיין ווי מ'זאגט מעיד אפ טו פאר, אז קיינער קערט נישט, נע, ווייסט די מנחת חינוך, ווער ס'לערנט אסאך מנחת חינוך ווייסט, ער זאגט זייער אסאך מאל, איך בין נאר דא מעורר צו זיין, דעטס אלל, איך בין נישט דא עס מברר צו זיין, איך געב דיר א הערה, די אויך דארט די זעלבע, איך געב דיר א הערה. אין צייט פון בעל שם הקדוש ער געקומען אמאל האט ער אריינגעקלאפט ער געוען הינגעריג האט ער אריינגעקלאפט און ער גראד אנטלאפן ערגעץ אנדערש מ'האט אים געפרעגט נו כ'פארשטיי נישט אז דו ביסט הינגעריג און דו קלאפסט אריין ביי יענעם די טיר נו וואס אנטלויפסטו זאגט ער א איד דארף זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן דעטס איט כ'פארלאז מיך אויפן אייבערשטן אז ער העט עפענען העט ער עפענען און אז ער העט נישט עפענען העט אן אנדערער עפענען ס'איז דא א באשעפער. זעלבע אויך, אונז האמיר מורא'דיגע אמונת צדיקים און אמונת השם, אונז האלט מיר אז יעדע רב איז נישט קיין חזיר, אונז האלט מיר אז יעדער רב וועט נישט מאלעסטן דיין קינד, וויטש איז נאט טרו, איטס בען פראווען ראנג, אונז האמיר אויך אמונת השם, אז דער אייבערשטער וועט וואטשן דיין קינד, וויל איך דיר זאגן, דער אייבערשטער האט א סיסטעם וואס ארבעט אזוי, אז דו וועסט וואטשן דיין קינד די אוטמאוסט, דער אייבערשטער העט אריינקומען אין די פיקטשער און דארט ווי דו קענסט נישט העט ער עס טון. אבער יו נאט גאנע וואטש איט, העט דער אייבערשטער זאגן אז איך בין נישט דיין בעיביסיטער, דעטס די לעסט טינג דעט איי עם, איך בין דער מלך מלכי המלכים און איך געב דיר איבער אין די הענט קינדער און יו שוד סעיפגארד דעם, און נאכדעם דארף מען אנזאגן די קינדער ס'איז דא וואס האבן ליב קאקאש קעיק, אנדערע גוטע זאכן, ס'איז דא אייזקרים. איז די חברה נעמען אדווענטידזש, איז די חברה טוען ווען זיי זעען איינער האט ליב קאקאש קעיק אדער אייז קרים זאגן זיי יא אבער צי דיר אראפ די הויזן און מיר'ן זיך טרעפן אין וואלד זאלסטו אנזאגן דיינע קינדער נאובאדי איז טו טאטש דעיר פרייוועט פלעיסעס נאובאדי און אפילו זיך נישט אריינזעצן ווען ער איז אנגעטון מיט די הויזן און דו ביסט אנגעטון מיט די הויזן זאל זיך נישט אריינזעצן דיך צווישן זיינע פיס ער וויל שטיין ווייט פון א קינד און אז מען זעהט אז איינער האט געטאטשט א קינד דארף מען איבערגעבן גראד פאר די הנהלה אפילו עס איז ר' יודל'ס א קינד צו אן אייניקל. איט העז טו בי ריפארטעד. נאכדעם איז דא נאכדעם איז דא קינדערלעך וואס זיי זענען אויף מעדיקעישאן, זיי דארפן האבן עקסטרע העלפ, מען דארף דאס אלעס ערלעדיגן מיט די הנהלה, מען זאל דאס וויסן, ס'דא זייער אסאך מאל קינדער וואס האבן מורא פאר די מעדזשיק ווארד, איך האב פארגעסן וויאזוי ס'גייט נאך די מעדזשיק ווארד, וואס איז נאך די מעדזשיק ווארד? שיט דיכעם! און ס'דא קינדערלעך וואס זיי ליידן אויף דזשובענעיל דייעביטיס, ס'דא וואס זיי ליידן אויף אנדערע זאכן, זיי זאגן גארנישט ווייל די מאמע זאגט אן, דאונט סעי עניטינג, און זיי געבן זיי מיט מיט זיך. די מעדיקעישאן קיינער זאל נישט וויסן, און וואס געשעהט נאכדעם איז ער פאלט צוזאמען און זיי פארגעסן צו נעמען די מעדיקעישאן אמאל, זיי קענען זיך נישט מאניטערן אליינס, די אלע זאכן זענען זייער זייער זייער זייער דעינדזשערעס, און זארג דיך נישט פאר שידוכים, דערווייל זעה איך יעדער טוט שידוכים, און געס וואט, געס וואט, כ'האב דיר צו זאגן גרויסע נייעס, יעדער דריטער פאלט נעבעך אריין, פארוואס? ווייל ווען מען דארף גיין פאר העלפ האט מען מורא צו גיין פאר העלפ ווייל ס'וועט שאטן צו שיט דיך מילא ווען ס'פלאצט אויס האט עס אויסגעפלאצט דאס איז וואס איך טריי ענק צו זאגן רבותי דאונט פלעי אראונד יעצט איך וויל עס נישט איבער חזר'ן נאכאמאל כ'האב פאריגע וואך געזאגט א גאנצע דרשה מען דארף אויסלערנען די קינדער וועגן סעקשועל אביוז און זייטס מסביר נישט נאר מען טאר נישט ארויסנעמען, יענער טאר נישט ארויסנעמען דעם פיפיק און דאס אריינשטופן אין די מחילה, אדער ארויסנעמען דעם פיפיק און דאס אריינשטופן אין פיסק, אדער דעם אויסרייבן דעם פיפיק, נישט נאר דאס הייסט סעקס, ס'קומט נאך אסאך פאר דעם, אפילו ער קלאפט אריין אדער אפילו ער געט איר די הענט. די אלע זאכן דארף מען זאגן פאר די קינדער, און ענקער חלק דארפטס אויך ערלעדיגן, און דעמאלטס וועלן מיר האבן אם ירצה השם א סעיף זאון. האטס מיר אלע א לעכטיגן און א פרייליכן שבת.